שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך דער חידא זאגט און די זעלבע ווערטער שטייט אין ישמח ישראל אויכעט אז חזל זאגן דער פסוק שבטך ומשענתך המה ינחמוני. זאגט די מדרש שבטך אלו היסורים, וואס איז דאס טייטש? ס'איז נישט נאר משענתך הייסט דאך א משענת, וואס איז גוט, יא, די גוטע זאכן הייסט משענתך, נישט נאר משענתך המה ינחמוני, נאר שבטך די שווערע זאכן, ס'וועט נאך יבא יום וועסט זען אז דאס איז ינחמוני. די שוועריקייטן וואס דו גייסט אריבער, שבטך, דאס איז די יסורים, נישט נאר משענתך המה ינחמוני, זאלסט וויסן אז שבטך ומשענתך המה ינחמוני, טייטשט די חידא און די ישמח ישראל אשר ה' אלקיך נותן לך, ס'וועט נאך קומען אמאל א טאג וואס דו וועסט זען נותן לך דאס איז א מתנה דער לשבטיך, די קאנטשיקעס, שבט, ס'זעט דיר אויס א קאנטשיק, ס'וועט נאך קומען א טאג וועסט זען וואסערע א מתנה דאס איז, און דארט מאריך אויף דעם, אונז פארשטייען מיר נישט דא. אונז קען מען נישט פארשטיין. אויף דעם שטייט ווייטער אין תורה די וואך, תמים תהיה עם ה' אלוקיך, וואס רשי הקדוש זאגט התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. כ'האב געזען א לשון פון חפץ חיים. ער איז מסביר אזוי, ער זאגט וכיוון שדעת האדם מעוטה כל כך, דיין דעת איז צו קליין, דו וועסט נישט קענען פארשטיין, דו ווילסט פארשטיין וואס איז דא, דו וועסט נישט פארשטיין. וכיוון שדעת האדם מעוטה כל כך, אין לנו לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, פארוואס ווארט ער אויף א שידוך, פארוואס ווארט ער אויף קינדער, פארוואס ווארט ער אויף פרנסה, פארוואס ווארט ער אויף א רפואה,

ואז, זאגט ער בוודאי יזכה לראות בסוף באלו הדברים גופא שיהיה הכל רב טוב וחסד, וועסט נאך זען אז דאס אליין דאס איז די רב טוב וחסד כמו שמובא בגמרא במעשה דרבי עקיבא דארטן די מעשה פון דעם חמור מיטן תרנגול מיטן נר. ער ברענגט די מנחת יצחק, די מנחת יצחק ברענגט עס און ס'דא אין תשובות מנחת יצחק פון הרב ווייס, און דא אין סוף חלק א' איז דא א קונטרס פרסומי ניסא, שרייבט ער א מעשה וואס ער איז אריבער געגאנען ביים קריג, א מורא'דיגע מעשה, ער שרייבט אזוי, תשד, אינמיטן קריג, איז ער געווען אין אראד, אין ראמעניע, און א פלימעניק זיינע, און נאך אסאך השתדלויות האט ער האט ער משיג געווען פאר אים א פלאץ אין א שיף וואס דער שיף פארט ארויס פון בוקארעסט קיין ארץ ישראל, דאס איז הצלת נפשות זיך ראטעווען פון די נאציס יימח שמו. אבער זאגט ער דער וועג צו פארן פון אראד קיין בוקארעסט דאס איז געווען א שווערע סכנה ווייל די דייטשן האבן זיך געדרייט דארט אין די גאסן מיט די מעסערס מיט די רעוואלווערס עס איז געווען איום ונורא זאגט ער. ביז מען האט געשאפט א קאר צו פארן, עפעס א רכב משא זאגט ער א לאסט מאשין געשאפט צו פארן, און ס'פארט שוין, אינמיטן וועג שוד ושבר וואס איז, אינמיטן וועג איז געשען דארטן א תקלה אין קאר, אין דעם מאשין, און ס'איז געווארן קאליע, זיי האבן אלע געדארפט ארויסגיין אינדרויסן, שטיין דארטן אינדרויסן א גאנצע טאג זענען זיי געשטאנען אינדרויסן, שטיין דרויסן זענען גלוי ונראה פאר די זעלנערס דארטן פאר די נאצים ימח שמם, ס'איז געווען ממש סכנת נפשות זייער שטיין אינדרויסן, ממש זאגט ער ניסי ניסים אז לא חרץ כלב לשונו אז קיינער האט נישט גערעדט, ס'איז דאך געווען א גאנצע טאג האט זיך אפגעהאלטן וועגן דעם ווייל ס'איז געווען א תקלה אין די קאר, ביז זענען אנגעקומען קיין בוקארעסט, פון דארטן פארט ער ארויף די שיף. איז ברור געווארן אז די שיף האט נישט געווארט אויף זיי זענען ארויסגעפארן. אוי, איך דארף נישט מסביר זיין פארן עולם אז מען דארף נישט מתאר זיין די גודל הצרה וצער ועגמת נפש. די אלע מאמצים מ'האט דאך געוואלט דאך, מען האט דאך אלץ אים געוואלט דא ראטעווען, אים ראטעווען דאס לעבן, אים ראטעווען דאס לעבן, אלץ האט זיך אפגעשטעלט פארוואס? די שיף איז ארויסגעפארן פארוואס? ווייל די קאר, ווייל עס איז געווען א תקלה אין קאר, אלץ א תקלה אין מאשין. נישמער מ'איז געזונט און בלייבן דארטן, פארשטייט די עולם אליינס וואס דאס מיינט בלייבן דארטן, וואס וואס דאס הייסט בלייבן דארטן. סוף דבר שרייבט ער איז מען געוואר געווארן אז די שיף, די שיף האט געהייסן מפקרה, אזוי האט עס געהייסן, ס'איז ארויפגעגאנגען אין ים אויף א מוקש וואס די נאציס יימח שמם האבן דארטן באהאלטן, און גלייך האט דאס געזעצט די גאנצע שיף, און אלע זענען דערטראנקען געווארן די גאנצע שיף האט ער געזעצט, און ווער איז געבליבן לעבן, נאר ער מיט די חברה וואס זענען געווען אין קאר, ווייל זיי זענען געבליבן לעבן פארוואס? ווייל ס'איז געווען א תקלה אין קאר, אויף דעם וואס דו האסט געוויינט, א תקלה אין קאר, גיב א קוק אויר נאך, א תקלה אין קאר, און מען שטייט דא אינדרויסן, סכנת נפשות, א תקלה וועגן א תקלה אין קאר, און די שיף איז שוין ארויסגעפארן, אוי איז מיר נישט, דאס אלץ איז געווען דיין הצלת נפשות. איר פארשטייט וואס די חפץ חיים זאגט כיוון שדעת האדם מעיטה כל כך, דו האסט א קליינע דעת, דו זעסט נישט, דו ווייסט נישט, ס'אזוי דארף מען זיך עס פארטייטשן אויף יעדע פראבלעם. ער זאגט אזא מעשה דארף זיין שניי מקרא ואחד תרגום. צוויי מאל עס איבערחזר'ן, די דריטע מאל פארטייטש עס אויף דיין פראבלעם, אן קיין שיפן אן קיין קאר, דו ווארטסט אויף די ישועה, ער האט געווארט אויף א חתן ווערן, דער האט אויף א ווי דו זאלסט וויסן נותן לך ולשבטיך דא איז א שיפט איך אויב שאנט איך אויב איך מיני ווי צו שיפט איך אויב איך יסיר דאס וואס דעם היינט כל כך דאס נישט פארשטיין ס'איז דא אז א ווארט מ'זאגט נאך א ווארט אין די וואכעדיגע סדרה שטייט לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל וואס זאגט רשי הקדוש אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין טארסט אויך נישט לא תסור פרעגט מען, פארוואס האט רשי געזאגט פונקט די דוגמא? אפילו ער זאגט דיר ימין שמאל און שמאל ימין, פארוואס זאגט נישט רשי אפילו יאמר לך על לילה שהיא יום ועל יום שהיא לילה, על מזרח שהיא מערב ועל מערב שהיא מזרח? וואס עפעס פונקט זאגט רשי אויף ימין שמאל און שמאל ימין? ביסט מחיוב צו גלייבן, מחיוב צו פאלגן דעם רעבן אפילו ימין יאמר לך על ימין שמאל, פארוואס זאגט נישט רשי פון אפילו יאמר לך על יום לילה ועל לילה יום, על מזרח מערב ועל מערב מזרח? זאגט ער אזוי, ווען איך זיץ קעגן איבער דיר, איז מיין רעכטע האנט איז דיין לינקע, מיין לינקע איז דיין רעכטע. דער תלמיד שרייט, איך ווייס ס'איז זיכער, ס'איז זיכער שמאל, ס'איז זיכער שמאל, און ער איז גערעכט, ער איז גערעכט, אבער זאלסט וויסן איין זאך אז דער רבי איז נישט אויף דיין פלאץ, דיין רבי איז נישט אויף דיין פלאץ, ער איז ער זעהט עס א אנדערע בליק, ער איז א אנדערע בליק, ווען דו וועסט זיך מתבטל זיין צום רעבן, וועסטו אויך פארשטיין אז דאס איז ימין, דו וועסט אימער וועסטו קומען אויף זיין פלאץ, אז דו אז דו האסט מסבט אז דו האסט זיך מתבטל זיין צום רעבן האסטו אנגעהויבן צו נעמען פלאץ און וויסן אז ס'איז ימין, במה דברים אמורים? א מענטש זעהט אויס, ער ווארט אויף א שידוך, אויף א רפואה, אויף פרנסה, זעהט אים אויס אזוי שווארץ, שמאל זעהט אים אויס, דער רבונו של עולם זאגט ס'איז דא משמים הביט השם, ס'איז דא פון א אנדערע בליק. פון א אנדערע בליק וועסטו וויסן דא איז באהאלטן פאר דיר א מתנה. ס'האט אויסגעזען אזוי שלעכט די ווארטן אויפן קאר, די קאר האט זיך אנגעזעצט און די שיף איז ארויסגעפארן, אזוי שלעכט, דער רבונו של עולם זאגט ס'איז ימין ס'איז נישט שמאל, ס'איז ימין, ס'איז ימין ס'איז נישט שמאל, משמים הביט השם ס'איז דא א אנדערע בליק, דיר זעט עס טאקע אויס שלעכט, ס'זעט דיר אויס טאקע שלעכט און קיינער קען דיר נישט מסביר זיין, ס'איז דאך טאקע שלעכט, יא, ס'האט אויסגעזען ביי מיר חית יצחק ביטער, נישט נאר שלעכט. אבער אבער דער רבונו של עולם זאגט משמים הביט השם, דארטן ווארט דו וועסט עס זען, דערציילט א אמעריקאנער איד אז ער איז אראפגעפאלן פון אינמיטן בויען א סוכה איז ער אראפגעפאלן און איז געלעגן אין שפיטאל אין אמעריקע, האט ער געזאגט אז לעבן אים איז געלעגן א איד, ער זאל זיין געזונט און שטארק, ער הייסט ר' זאב דייטש. רבי זאב דויטש, א נײַנציקער, און דער רבי זאב האט אים געזאגט, דו, ער זאגט פאר דעם אינגערמאן, ער איז געפאלן פון סוכה, זאגט ער, דו זאלסט קיינמאל נישט וויינען, ווייל דו זאלסט וויסן אלעס איז לטובה, נאר די טובה איז אסאך מאל מוסתר מיט א הסתרה, אבער אלעס איז א טובה, און ער האט דערציילט אים רבי זאב וואס ער האט געהאט.

זי האט געברענגט פעסער, פאלשע שווייצע פעסער, מען האט געפאלשעוועט שווייצע פעסער, אז מ'האט א שווייצע פאס קען מען זיך אויפהייבן פארן קיין שווייץ, אזוי זי האט געווען מזייף. ש ה א מורא'דיגע בשורה טובה, דערציילט רב זאב דויטש, זי ברענגט דארטן די פעסער, ס'איז אים געווארן כמעט לא פרחה נשמתי, זאגט ער איז געפאלן, זי האט געברענגט נאר פינף פעסער. פאר פינף בחורים אויף יעדן איינעם שטייט זיין נאמען, פאר מיר האט זי פאר מיר האט זי נישט, וואס זי, זי האט פארגעסן דעם נאמען זי האט געמיינט ס'איז פינף און ס'איז נישט זעקס, און בקיצור דער מזייף דער וואס האט מזייף געווען די פעסער האט שוין געציטערט האט שוין געכאפט א פחד האט שוין נישט געוואלט מער מזייף זיין, און בקיצור דערציילט ער די פינף בחורים האבן זיך געזעגנט פון אים מיט די פאלשע פעסער און זענען געפארן. ווי זיי זענען ארויס האב איך זיך געזעצט אויף דער ערד און געוויינט רבונו של עולם מה נשתנו גיב א קוק אלע אלע חברים געראטעוועט בין איך געבליבן אליין אין די עולם ווייסט עס די הרגשה אליין ער ווייסט די סכנות נפשות דא ער געבליבן דא אליין זיי האבן זיך געראטעוועט האב זיך געזעצט אויף דער ערד און געוויינט למעשה וואס איז געווען זאגט ער אינמיטן וועג ווען זיי זענען געלאפן די פינף בחורים איז עפעס א גענעראל האט זיך אפגעשטעלט עפעס א מפקד האט זיך אפגעשטעלט און האט בודק געווען זייער פעסער האט ער געהאט א חשש אז ס'איז מזויף האט ער גערופן גלייך א מומחה די מומחה האט באשטעטיגט אז ס'איז מזויף מען האט זיי אריינגעווארפן גלייך אין נהר דונאי דונא טייך אין דונא דארטן נהר דונאי מען האט זיי אריינגעווארפן גלייך דערטראנקען געווארן און דו זעסט זענען אלע נעבעך געטראנקען געווארן, און דו זעסט איך בין א בן תשעים, האט ער געזאגט און ברוך השם אלץ פאר, איז וועסטו קיינמאל נישט זאגן זאגט ער, וועסט קיינמאל נישט, וועסט קיינמאל נישט וויסן וואסערע א טובה אלעס איז גוט, נאר ס'איז מוסתר, ס'איז מוסתר, ס'איז באהאלטן, אבער אלעס איז דא דא גוט, אלעס איז גוט, במה דברים אמורים, דער רב זאב האט דערציילט, געזעצן אויף דער ערד און געוויינט פארוואס אלע זענען געראטעוועט געווארן נאר איך נישט, אזא שפראך ווי אנדערע זאגן אלע מאכן שידוכים נאר איך נישט, גיב א קוק נאר איך בין דא איינגעשטעקט מיט עלטערע, אלע האבן קינדער נאר איך נישט, פונקט ווי רב זאב, רב זאב האט געהאט א ערגערע געוויין, אלע לעבן און איך גיי לא עלינו, און און רבונו של עולם זאגט איך ראטעווע דיר יעצט דאס לעבן, איך ראטעווע דיר יעצט דאס לעבן. אלע פארוואס אלע יא און איך נישט, אזוי געווען ביי רב זאב, ס'האט אים אזוי אויסגעזען, זאגט ער זאלסט קיינמאל נישט אזוי זאגן ווייל דו ווייסט נישט וואס מען ראטעוועט דיר דא, וואס מען ראטעוועט דיר דא, דיר זעהט עס אויס ס'איז טאקע שמאל אבער דער רבונו של עולם זאגט ס'איז ימין, די אמת. אז אונז בעט מיר דעם רבונו של עולם, ווי זאגט דער דמשק אליעזר, אז אונז בעט מיר שבענו מטובך, וואס הייסט שבענו? די גמרא זאגט אז א בלינדער ווערט נישט זאט, פארוואס? ווייל ער זעט נישט די עסן, ווערט ער נישט זאט, אונז בעט מיר שבענו מטובך, אונז זאל מיר זען די טובה וועל מיר קענען זיין זאט פון דעם, ווייל אז די טובה וועט זיין מוסתר, עס וועט זיין מוסתר וועלן מיר עס נישט זען, וועלן מיר נישט ווערן זאט, די אמת אונז בעט מיר זיך, יעצט ליל ראש חודש, עס בעט מען זיך געוואלד שבענו מטובך זאל מען זעהן נאר גוטס און זאל מען זעהן די ישועות מיט רפואות אלע אידן אבער ס'איז דא דערלעבן די תמים תהיה תמים תהיה דער בעל הטורים זאגט תיו גדולה פארוואס איז א גרויסע תיו תמים שטייט מיט א גרויסע תיו שאם תלך בתמימות זאגט דער בעל הטורים דו גייסט מיט די אמונה איז כאילו קיימת מא' עד ת', כאילו האסט מקיים געווען די גאנצע תורה, זאגט דער בעל הטורים, דאס וויל די אייבישטער, ער וויל די אמונה, ת' גדולה, שאם תלך בתמימות כאילו קיימת מא' עד ת', און די ווי האט די קאצקער רבי געזאגט די ת' איז גרויס ווייסט פארוואס? ווייל אלע קענען אריינגיין, אלע, אמונה קען יעדער איינער אריינגיין, יעדער איינער. נאר זאגט איינער נישט ווער? א בעל גאוה ווייל ער האלט זיך גרעסער פונעם ת'. א בעל גאוה האלט זיך גרעסער פון דעם ת'. אבער על כל פנים, אריינגיין אין דעם תמימות דער מחשבה איז, צו פארשטיין אז דו פארשטייסט נישט אלעס, און מען פרעגט נישט קיין קשיות, ווי דער אבן עזרא זאגט אויף דעם, דעם וואס מען האט געליינט דעם שבת האבן מיר געליינט א פסוק אחרי ה' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו מורא האבן פון באשעפער, זאגט דער אבן עזרא די לשון, ואותו תיראו מלשאול למה זה, פון פרעגן קשיות פארוואס, איר הערט א לשון? ואותו תיראו מלשאול למה זה, דו פארשטייסט נישט, דא מיט אונז איז דא ביים שיעור רבי אהרן העלמאן דער גרויסער צדיק, רבי אהרן העלמאן, זיין מאמע איז אוועק יעצט פאר אפאר יאר איז זי אוועק זיין מאמע, יא אן אשה זקנה מופלגת, דערציילט אז זיין מאמע'ס מאמע, זיי האבן געוואוינט אין קעלן אין דייטשלאנד, אין קעלן אין דייטשלאנד, פאר עס האט אויסגעבראכן די קריג נאך, האט זיין מאמע'ס מאמע די באבע ווען מען האט געשמעקט אז ס'גייט דא זיין, האבן זיי געכאפט, האט זי געכאפט די צוויי טעכטער, די באבע פון רבי אהרן האט געכאפט די צוויי טעכטער, דאס הייסט רבי אהרן'ס מאמע מיט נאך א טאכטער, און אנטלאפן קיין צרפת. און אנגעקומען קיין צרפת, איז דארט נאך, מען האט זיי אריינגעלייגט גלייך אין געטא. אין געטא איז געווען דארטן טויזענטע אידן, און די מענער זענען ארויסגעגאנגען בייטאג צו די ארבעט, ביינאכט האבן זיי געדארפט זיין צוריק, און די ווייבער האבן בייטאג אויך נישט געקענט ארויסגיין. דארף נישט מסביר זיין א געטא. אינמיטן, באחד הימים, זיין מאמע, רבי אהרן העלמאן'ס מאמע איז געווען א מיידל דעמאלטס, זי האט זיך געשפילט דארט מיט די מיידלעך, זי האט זיך צעבראכן די פיס, מיט יסורים קשים ומרים. איז די מאמע אירע, איר מאמע, האט איר גענומען צו ארויסגיין אין שפיטאל, ארויסגיין פון געטא, געלויפן אין שפיטאל, האט זי געכאפט דעם מיידל, און זי האט געכאפט די שוועסטער אויכעט, און ארויס לויפן אין שפיטאל, דער שומר האט איר געזאגט, דארטן שומר פון געטא, ניין ניין ניין, נאר די מיידל מיט די מאמע, קיינער קיינער, וואס דארף די שוועסטער? האט זי אים אנגעהויבן צו מסביר זיין פארן שומר ברמיזות עיניים וקריצות שפתיים, האט זי אנגעהויבן אזוי צו מסביר זיין אז זי פארשטייט נישט די שפראך דארטן, זי מוז האבן די שוועסטער, ווייל זי קען נישט די שפראך, נאר די שוועסטער, די טאכטער אירע, זי קען, זי קען דעם שפראך. בקיצור, און הפצרות ותחנונים מ'האט נישט געלאזט, יא, צום סוף האט ער ארויסגעלאזט אלע דריי ארויס. א שבר אין געטא, נאך א שבר לויפן אין שפיטאל, קענסט זיך פארשטעלן די הרגשה, א שבר על שבר, לא עלינו. צומארגנס זענען געווען אין שפיטאל דארט, ער, זי מיט די צוויי טעכטער, צומארגנס זענען צוריק געקומען אין געטא, איז שוין קיינער נישט געווען, מען האט אלעמען ארויסגענומען קיין אוישוויץ, האט זי געזען אז דער שבר איז געווען איר צו ראטעווען דאס לעבן. נאָר זי, זי מיט די צוויי טעכטער זענען געבליבן פֿונעם גאַנצן געטאָ. אי, אַזאַ מין נישט אַנו, פֿונעם גאַנצן געטאָ האָט נאָך אויסגעפֿעלט אַ שבֿר אויכעט. גיב אַ קוק, אַלע שפּילן זיך נאָך אַ שבֿר דאָך אויכעט, אַ שבֿר על. וקודשא בריך הוא אומר, איך ראַטעווע דאָס לעבן. און נאָר זיי זענען געבליבן, הונדערטע אייניקלעך האָט זי, אַזעלכע חשובֿע קינדער-אייניקלעך. ער דערציילט רב אהרן א אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט ס'איז דאך ידוע אז זיי האבן אלע געקריגן געלט נאך די מלחמה, יא? די פיצויים, די אלע האבן געקריגן געלט נאך די מלחמה, און די אלע וואס זענען ניזוק געווארן האבן געקריגן גאר א גרויסן סכום, גאר גרויסע סכומים, און מ'האט געקענט פאר איר ארויסנעמען גאר גרויסע סכומים, חתונה מאכן אייניקלעך מיט, און זי האט נישט געלאזט אויף דעם שבר האט זי נישט געלאזט ארויס נעמען קיין געלט, פארוואס? זי האט געזאגט נאר בזכות דעם שבר לעב איך און ענק אלע געבוירן געווארן, ווען נישט דעם שבר האב איך נישט וועמען חתונה צו מאכן, זי זאגט נאר בזכות דעם שבר לעבן מיר אלע, האט זי נישט געלאזט ארויס נעמען, מען דארף געלט פאר חתונה מאכן קינדער, נישטא, ווען נישט דער שבר נישטא קיין קינדער בכלל, דער שבר האט זי געזען ס'איז געשיקט פון הימל, איז רבותי אונז לאמיר קיינער זאל נישט זאל נישט זיין קיין שום שברים נישט, אלע זיין געזונט און שטארק, און מיט די אמונה זיך מחזק זיין. זיך מחזק זיין מיט די אמונה, איז געווען נעכטן די יארצייט פון טאשער רבין זכרונו לברכה, ווי ער דערציילט א איד, א איד וואס איז נעבעך אריבער גיהנם, ארערע צרות נעבעך לא עלינו, צרות צרורות נעבעך אריבער, ער איז אריינגעגאנגען צום טאשער רבין האט זיך צעוויינט, מען האט דעמאלטס געברענגט פארן טאשער רבין האט מען געברענגט דעמאלטס א קאכעדיגע קאכעדיגע גלאז טיי. יענער רעדט אזוי אויף זיינע צרות און וויינט אויף די צרות, ער האט אים געבעטן דערנענטער זיך, דערנענטער זיך, און טאשער רבי האט אים אנגעהויבן צו גיסן אויף פון די קאכעדיגע טיי אויף די גוף, כ'מיין אויף די קליידער אזוי, צונעצט, און ער גיסט אים אויף יעדן צרה נאך א קלאפ, יעדע צרה וואס ער וויינט דארטן קריגט ער דארטן נאך א גיס פון די קאכעדיגע טיי, און געשטאנען פארשטייט זיך נישט געפרעגט קיין שום שאלה נישט פארוואס דער רבי איז מתיז אזוי אחת למעלה ושבע למטה האט נישט געוויסט האט נישט געפרעגט קיין קשיות שוין צום סוף האט געענדיגט די אלע צרות פרעגט אים דער רבי זאג מיר איך האב דיר געגאסן אויף דיר אזעלכע קאכעדיגע טיי ס'האט דיר וויי געטון? אוודאי האט עס וויי געטון. נו פארוואס האסטו געשוויגן? האסט נישט באוויזן קיין שום תמיהה? האסט בכלל נישט באוויזן אז עס טוט דיר וויי. גארנישט באוויזן קיין פליאה קיין תרעומות, נישט געשריגן און נישט געמאכט אפילו מיטן פנים. ער האט נישט געוואלט עפעס אזוי ענטפערן, האט דער טאהשער רבי אים צוגעדרוקט צו די וואנט, ער זאל ענטפערן. האט ער געזאגט, ווייל איך האב פארשטאנען אז דער רבי האט די טיפע כוונות, ער איז זיכער ממתיק דינים און יעצט מבטל גזירות מיט דעם. כ'האב געוואוסט זיכער די רבי האט יעצט מסתמא הויכע כוונות, און יעצט מיט די גיסן קאכעדיגע טיי אויף מיר איז ער זיכער ממתיק דינים ומבטל גזירות. זאגט אים די רבי אזוי, הער זיך איין, איך בין א פשוטע איד, נאר ווייל מען רופט מיך טאהשער רבי, וועגן דעם האסטו געהאלטן אז איך בין יעצט ממתיק, איך קען ממתיק זיין דינים ומבטל גזירות ווייל מען רופט מיך טאהשער רבי. זאגט ער קל וחומר בן בנו של קל וחומר ביי דעם אייבערשטן, דער רבונו של עולם איז דאך באמת ממתיק די דינים, ער קען ממתיק זיין די דינים, ער איז טאקע ממתיק די דינים, און ער מיינט זיכער דיין טובה, ער איז דער אב הרחמן, איז וואס וויינסטו? און דא וויינסטו? אויף מיר האסטו נישט געהאט, האסטו נישט געוויינט אויף מיין קאכעדיגע טיי, פארוואס? ווייל דו האסט געגלייבט. איך בין זיכער ממתיק דינים מבטל גזירות. איך בין א פשוטע איד ווייל מען רופט מיך טאהשער רבי און מיט דעם האסטו געהאלטן אז איך קען ממתיק זיין דינים. אבער דער רבונו של עולם קען דאך זיכער ממתיק זיין דינים און ער איז ממתיק דינים מיט דעם. ער איז מיט דעם מבטל דיינע גזירות צו וואס וויינסטו? איז דאס תמים תהיה עם השם אלוקיך ממילא זיי בשמחה. זאגט דער דער טאהשער רבי זיכרונו לברכה האט אמאל געזעהן אויפן ביי די שורה שטייט א עולם ביי קבלת קהל. איז געווען א ארעמאן. און נאך דעם ארעמאן איז געווען א גביר, און טאהשער רבי זכרונו לברכה האט פארשטאנען אז דער ארעמאן איז אריין געקומען ווייל ער דארף פון אים געלט, און טאהשער רבי האט נישט געהאט קיין געלט, האט טאהשער רבי זכרונו לברכה מרמז געווען פאר דעם גביר ער זאל אריין גיין פארן ארעמאן, ער זאל אריין גיין פארן ארעמאן, די חשבון איז געווען פשוט, וואס איז געווען אז דער גביר איז אריין געגאנגען פארן ארעמאן, האט איבער געלאזט א קאנווערט, א לעבעדיגע טשעק, און דאס איז דאס איז געגאנגען און דאס איז געגאנגען שפעטער פאר ארעמאן שוין אבער תכלית זאגט די גבאי דער ארעמאן איז אריינגעקומען נאכן גביר און ווי ער איז אריינגעקומען האט ער געזאגט צום טאהשער רבי'ן איך בין געקומען דא איך האב געמיינט דא איז אמת איך זעה דא איז אויך שקר פארוואס ווייל ווייל ער איז א גביר און איך בין א ארעמאן וועגן דעם די רבי האט אים אריינגענומען פאר מיר איך האב דאך געזעהן ווי די רבי האט אים אריינגעשיקט פאר מיר פארוואס ווייל ער האט געלט און איך נישט

איך בין דאך אזא גרויסער צדיק, פארוואס איך האב נישט און ער האט יא? די אלע קשיות, די אלע מה נשתנות. סתם בדרך אגב, אויף סיום המעשה, דערציילט ער א אינטערעסאנטע זאך, אז דער ארעמאן, איז דאך געווען א ארעמאן, ער האט נישט געוואוינט אין קאנאדע, און ער האט געוואלט ארויספארן פון קרית טאהש, האט ער אפגעשטעלט א היטש, א טרעמפ, א היטש, ער וויל ארויספארן, ווער איז אריבערגעפארן דארטן? דער גביר. און דער גביר האט אים ארויסגענומען אינדרויסן אין שטאט. איידער דער ארעמאן איז אראפגעגאנגען פון קאר, האט דער ארעמאן געבעטן דעם גביר, האט ער געזאגט, איך האב דא געקריגן א קאנווערט, האט ער אים געגעבן א מאך אויף דעם קאנווערט, זאגט ער, איך קען פשוט נישט ליינען קיין ענגליש, איך קען נישט ליינען קיין ענגליש, עס איז געווען א, געווען א טשעק מיט פינף נומבערס, מיט פינף נומבערס, און און ער זאגט אים, איך קען נישט ליינען קיין ענגליש, זאל אים זאגן וואס, ווער. ער זעט זיין טשעק האט דער רבי אים גלייך אוועק געגעבן, זאגט ער אז די דער גביר איז גלייך צוריק אריין געפארן צום קיין טאהש צום טאהשער רעבען, ער זאגט רבי איך וועל נישט זאגן פארן רעבען וואס צו טוהן מיט די געלט, דער רבי קען געבן די געלט פאר וועמען ער וויל, אבער פארוואס האט די דער רבי נישט געעפענט דעם קאווערט דער רבי זאל זעהן ס'איז געווען א גרויסע טשעק פינעף נומבערס, האט די איך האב טאקע געוואלט נאר דער רבי זאל וויסן, איך וואלט דער רבי זאל וויסן, פארוואס דער רבי נישט געעפענט דער רבי זאל וויסן. האט דער טאהשער רבי געזאגט וואס דארף איך וויסן די עיקר אז ער ווייסט דער מאן דארף וויסן וואס דארף איך וויסן יא על כל פנים תמים תהיה עם השם אלקיך התהלך עמו בתמימות ותצפה לו התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ווי האט ער געזאגט די אלטע סקולענער רבי האט געזאגט אז מען זאגט יעדן טאג ביים דאווענען בורא רפואות לשון הווה פארוואס זאגט מען נישט ברא רפואות דער נועם אליעזר פארוואס זאגט מען נישט ברא נא, יארצייט איז יעצט, יעצט ביינאכט די יארצייט פון דעם אלטן סקולענער ר' לייזער זיסיא. זאגט ער אזוי, פארוואס זאגט מען בורא רפואות און נישט ברא רפואות? זאגט ער ווייל דער רבונו של עולם איז מחדש כסדר רפואות, כסדר. ממילא איז אפילו דער דאקטאר זאגט אז ס'איז נישטא קיין רפואה, דו זיי זיך נישט מייאש, דער רבונו של עולם האלט אין איין שאף באשאפן רפואות. אפילו דער דאקטאר זאגט אזוי, איז גארנישט, ווער נישט פארלוירן, בורא רפואות האלט אין איין באשאפן רפואות. שטייט אין מעשה איש, ספר פון חזון איש, אז איינער איז אריינגעקומען צום חזון איש, עפעס א חולה, און ער האט געזאגט פארן חזון איש אז די דאקטוירים האבן באשטעטיגט אז ער האט פיר טעג צו לעבן. פיר טעג. פרעגט אים דער חזון איש, דארף נישט מסביר זיין. האט דער חזון איש אים געפרעגט, וואס האט דער אייבערשטער באשאפן זונטאג? האט ער געזאגט, ניין ר' ישעי', וואס האט דער אייבערשטער באשאפן מאנטאג? האט ער אים אויך געזאגט, וואס האט דער אייבערשטער באשאפן דינסטאג? געזאגט, באשאפן מיטוואך? געזאגט, האט ער דער רבונו של עולם האט באשאפן אזויפיל זאכן אין פיר טעג, קען ער נישט באשאפן א רפואה, קען ער זיכער אויך באשאפן אויך א רפואה פאר דיין מחלה אויך אין די אין די פיר טעג, זעסט דער רבונו של עולם האט באשאפן זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך, אין פיר טעג, קען ער אויך באשאפן א מחלה פאר דיר אין די טעג, מיר ברענגען דארט אין מעשה איש אז אין די פיר טעג צו מארגנס איז דעמאלטס נתגלה געווארן די פענצילין פענצילין איז דעמאלטס נתגלה געווארן זיינע קרובים האבן געשיקט פון ענגלאנד און ער איז געזונט געווארן און ער לעבט געזונטערהייט שטייט בורא רפואות תמים תהיה עם השם גלייבן אין דעם אייבערשטן אזא שטייגער זאגט ער דער שטייט די וואך אין אין אין אין רבינו יונה

דער מינה'ס אייסען די חרדים ברענגט ער אויך אבער אביסל אנדערש, ער זאגט הוזהרנו בזה אויף דעם פסוק מיט די חרדים הוזהרנו בזה שאפילו יראה האדם הצרה קרובה לא יתייאש מן הרחמים אלא יקווה לישועת ה'. שטענדיג דעם אייבערשטן במה דברים אמורים, אונז האבן גערעדט פון תמים תהיה, תמים תהיה התהלך עמו בתמימות, רשי זאגט אבער נאך א ווארט, התהלך עמו בתמימות, וואס זאגט רשי גלייך, ותצפה לו. ותצפה לו, אויסער דעם מען דארף עס וויסן ס'אלץ לטובה איז דא אן ענין פון תצפה לו, די אייבערשטער וויל זאלסט ווארטן אויף אים, מתפלל זיין צו אים, ווארטן אויף אים, תצפה לו, ער ברענגט הרב וואכטפויגל, ברענגט ער בשם דעם חפץ חיים, אז די שאלה וואס מען וועט פרעגן אין הימל צפית לישועה, איז נישט נאר אויף משיח'ן, יעדער איינער מיט זיינע ישועות, האסט געהאפט אויף א ישועה צו ביסט געווארן מיואש?

יסורים איז שווער צו מקבל זיין. וויאזוי קען מען מקבל זיין יסורים? עס טוט וויי. א מענטש גייט אריבער, טא וואס איז די עצה זיך מחזק זיין? אז א מענטש זאל פארשטיין אז דער וויי איז א וויי פון א שעה, אבער דאס איז פון דיר חוסך א צער עולמי. אזוי איז עס זיך אריין אין קאפ, עס איז א וויי פון א שעה וואס טוט אריבערגיין, און דאס איז חוסך צער עולמי. טייטשט ער, דאס טייטש צפית לישועה, וויאזוי מצפה צו א ישועה? ישועה איז אותיות וויי שעה. וויסן אז ס'א וויי פון א שעה ס'דארף אריבערגיין. ווי אזוי? לאז דעם אייבערשטן פירן. תצפה לו. תצפה לו. ס'איז דא התהלך עמו בתמימות, און ס'איז דא תצפה לו, האפן צום אייבערשטן. האפן צום אייבערשטן אז ס'גייט זיין גוט. האפן צום אייבערשטן. טייערע אידן. ליל ערב ראש חודש אלול. די טאג אליין ערב ראש חודש אלול כידוע שטייט שוין אין פוסקים. א טאג מסוגל ומיועד לתשובה לתשובה תפילה וצדקה מ'זאגט דאך יום כיפור קטן מעורר רחמים זיין צו מבטל זיין כל גזירות קשות ורעות אפילו די וואס זאגן נישט א גאנץ יאר זאגן דאך אין ערב ראש חודש אלול א טאג וואס איז אוועק געלייגט אויף זיך צו אויס בעטן ערב ראש חודש אלול בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז אין יעדן פלאץ איז געווען עפעס א פלאץ וואס מען האט גענומען א טאג וואס דאס זאל זיין א סניגור ליום הדין, עס איז געווען פלעצער וואס מען האט גענומען ערב ראש חודש אלול, עס איז געווען פלעצער וואס מען האט גענומען די ערשטע טאג סליחות, עס איז געווען פלעצער וואס שלש עשרה מידות, שלש עשרה מידות פאר יום כיפור, מען רעדט נישט פון ראש השנה יום כיפור וואס גאנץ חודש אלול, מען האט גענומען דער טאג וואס כל כולו קודש, ערב ראש חודש אלול איז מען זיך מתייצב ביי פתח השער פון שערי רחמים, און פון דעם גייט מען אריין. צו דעם גרויסן הייליגן טאג ראש חודש אלול. ער ברענגט, דער חידא ברענגט אין ברכי יוסף תקפ"א סעיף ט', ברענגט ער אז עס איז געווען א מנהג בשנות קדם אז דער שליח ציבור פלעגט אויסקלאפן אויפן בימה ראש חודש נאך מנחה, ראש חודש אלול, פלעגט ער אויסרופן שובו בנים שובבים. זאגט רבי חיים פאלאדזשי, אויף וואס איז געווען די ענין? ווייל דער שליח ציבור זאל דא אויסרופן די זעלבע הכרזה וואס דער רבונו של עולם רופט אויס אויבן, אז אין דעם טאג רופט מען אויס אויבן אין הימל, שובו בנים שובבים. די זעלבע הכרזה. און מען גייט יעצט אריין רבותי אין די זיסע לעכטיגע פרייליכע געהויבענע טעג פון א איד. די זיסע געלעכטער פון פארצוליינען אין דעם לשון, דער האלטער פון קעלם שרייבט דארטן א בריוו, ער שר דער התחלה דא, ער שרייבט י"ד אלול הוא אהוב ונחמד באותות השמים, דער חודש, עס איז י"ד אלול געשריבן געווארן, ער זאגט דאס י"ד אלול, הוא אהוב ונחמד באותות השמים, אני לדודי, עס איז נישט סתם, וכמו שכתב הרמבן זל כי מזלו מזל בתולה להורות על האהבה לכנסת ישראל, דאס מיינט דער מזל בתולה. ובחר להם החודש הזה להכין לבם לאביהם שבשמים, והוסיף האהבה על אהבתם בהתקרבם אליו, ווי די ארי הקדוש זאגט אז נעשה דוד לקרבם בתשובה. גייט אריין אין אזעלכע טעג, אריינגיין פארשטייט זיך מיט א גרויסן שמחה, ס'גייט אריין ימי תשובה, תשובה גייט נאר מיט א שמחה, די הייליגע חתם סופר, ווי ער זאגט עס די אנדערע וואך אין פרשת כי תצא פון פסוק כי יקח איש אשה חדשה, דרשנ'ט ער דארטן, ער זאגט דארטן, אין תורת משה זאגט ער דארטן, א גאנץ שטיקל דאס רעדט ווען א איד טוט תשובה דא פיר תנאים, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, זאגט ער, זיך אויפהערן צו דרייען אזויפיל מיט קופקעלעך, און ווען מען טוט תשובה, בקיצור, זאגט ער דער פערדע תנאי, זאגט ער, דער פערדע תנאי פון תשובה שרייבט ער, איז ושמח, שטייט דאך כי יקח איש אשה חדשה, ושמח את אשתו, וואס איז ושמח? זאגט ער ושמח, זאגט דער חתם סופר ד', דאס איז דער פערדע תנאי פון תשיבי. ושמח איז השמחה והתלהבות בעבודת התשובה, כי העצבות, עצלות ועצבות בזה היא עוון פלילי, כמו שכתוב תחת אשר לא, אשר לא עבדת את השם אלקיך בשמחה. די עצבות מיט עצלות אין דעם איז א עוון פלילי, נאר מיט א שמחה אריינגיין, איר הערט דאך ס'איז אהוב ונחמד באותות השמים, איר הערט דאך ס'אני לדודי ווי דער ארי' הקדוש זאגט אין דעם חודש הקודש גאנצע חודש שלש עשרה מידות של רחמים, די ארי הקדוש, די אני לדודי ודודי לי איז דאך ראשי תיבות פון ארי הקדוש, קוקט אריין וויאזוי ער שרייבט עס דארט אין די לשון, די לשון פון ארי הקדוש איז ראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, זאגט ער לרמוז כי בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מתרצה עם ישראל ונעשה דוד להם לקרבם בתשובה והוא קרוב לקוראיו בחודש הזה. הערט א לשון, ער ווערט א קרוב, ממילא ווי דארף א איד זיין פרייליך? א דודי בכלל, א דודי מיינט דאך, דודי מיינט, מיינט קירבה, א פעטער, ווי זאגט מען, א טאטע קען געבן, גיבט מתנות, אבער קען געבן אויך פעטש, א פעטער גיבט נאר מתנות. ס'איז אני לדודי טייטש עס ווערט דא, א מורא'דיגע אהבה. אבער רבותי, צולייגן אבער אויך דעם גרויסן אחריות. זאגט ר' חיים קנייבסקי זכרונו לברכה, זאגט אמאל איינער האט אים געפרעגט, אריה שאג מי לא יירא, מען גייט אריין מארגן ביינאכט אינעם אלול פון אריה, אין אלול, יא אלול, נאר איינער האט געפרעגט אבער פארוואס שטייט שאג לשון עבר, פארוואס שטייט נישט שואג, ער איז יעצט שואג, פארוואס שטייט שאג לשון עבר? האט אים געזאגט רבי חיים, גיב זיך א קוק ארום אביסל וואס איז געווען דא די יאר, יא, זען ווער ס'פעלט, ווער ס'איז נעבעך אין שפיטאל, ווער ס'האט מיטגעמאכט, לאמיר נישט מפרט זיין רבותי. וואס וואס מ'האט מיטגעמאכט די לעצטע טעג און די לעצטע וואכן און די לעצטע חדשים, גיב זיך זיי זיך מתבונן, זעסטו יעצט וואסערע אריה שאג ס'איז געווען יענע יאר, איז מי לא יירא ווי קריגסטו נישט יעצט קיין יראת שמים, ווי נעמסט זיך נישט יעצט אין די הענט, וויאזוי נעמסט זיך נישט יעצט אין די הענט, יעצט געבט מען דאך עס פאר דיר, ווי מ'האבמיר געשמועסט ראה אנכי נותן לפניכם היום, די היום איז דאך ראש השנה, אבער דער אייבערשטער זאגט פארן היום גיב איך עס אריין ביי דיר אין די הענט צו ברכה צו קללה, איז יעצט ביי דיר אין די הענט, איז מי לא יירא ווי נעמסטו נישט אריין יראת שמים אין זיך. ממילא איז מיט א שמחה ווען מען האט גערעדט, אבער מיט א שמחה נישט שטיין און זאגן, מיט א שמחה געבט מען זיך א הייב אויף, מען דערהייבט זיך, מען לעבט אנדערש, יא, מען לעבט אנדערש, דא א בריוו פון הרב וואלבע וואס איז געשריבן אויף א פליגער, האט ער געזאגט איך האב זיך מתבונן געווען ביי א פליגער, אז ווען מען פארט ביי די באן אכט שעה, פארט מען מיט א פליגער א האלבע שעה, פארוואס? זאגט ער ווייל דאס איז אויף בערג, ארום גיין, דאס איז אויבן. האב איך זיך געטראכט אז חודש אלול קומט אמאל ווען א מענטש דערהייבט זיך פון דער ערד קען ער מאכן אין א האלבע שעה וואס ער מאכט א גאנץ יאר אכט שעה ווען דו הייבסט זיך פון דער ערד ס'איז א הימעלישע מיטן אייבערשטן מיט א העכערקייט מען לעבט אבער מיטן אחריות מיטן אחריות צונעזאם מיטן אחריות צונעזאמען ס'איז געווען פאר קרוב צו פערציג יאר צוריק אין פאנאוויטש איז געווען ר' חיים פרידלענדער משגיח א גרויסע בעל מח ס'איז זיך איין מיט די איז געווען עפעס א האט אים וויי געטון די ציין אז ער ארויפגעגאנגען דא צו דאקטער בארנעס דער דאקטער בארנעס איז נאך ביז היינט דא אין רבי עקיבא גאס און דאקטער בארנעס האט אים ארויסגענומען איין צאן א צווייטע צאן א דריטע צאן ביז דער דאקטער בארנעס האט געזען דעם בראך ער האט אים געשיקט גלייך מאכן א פיקטשער א צילום און מ'האט געזען לא עלינו ולא עליכם דער אייבישטער זאל אפהיטן מ'האט געזען גלייך אז ער דארף רחמים מרובים גלייך גענומען קעחוצלה'טע. האט ער געזאגט די ערשטע ווערטער דעמאלטס, די ערשטע ווערטער ווען ווען ער האט געהערט וואס ער האט, האט ער געזאגט א שאד, א שאד, ווען ער ווייסט יענע יאר חודש אלול וואלט ער עס זיכער געקענט אפהאלטן, ער וואלט עס זיכער געקענט אפהאלטן, ראה אנכי נותן לפניכם היום פארן היום איז ביי דיר אין די הענט, ביי דיר אין די הענט, מען דערציילט נאך סאטמאר רב זכרונו לברכה. סאטמאר רב זכרונו לברכה, ער האט געזען דארט אין חודש אלול וואס די עולם האט זיך עפעס אזוי געיאגט, עפעס אזוי ביים דאווענען, אזוי נאכן דאווענען געיאגט אהין אהער, און האט געגעבן שפעטער א געוויין נאכן דאווענען און האט געזאגט, זאגט ער חברה עס איז געווען דא נאך מענטשן יענע יאר, עס איז געווען נאך מענטשן דא יענע יאר, און ווען זיי ווייסן די צעטעלעך וואס מען גרייט זיי צו אין די קעשענעס האט מען זיך חודש אלול זיך נישט אזוי געיאגט, דער חודש ווי די לשון הטור אין סימן תקפ"ב ג'. וויאזוי זאגט ער דארט אין די לשון דער טור, אז אין דעם חודש חודש אלול כל המוסיף לבקש רחמים זכות הוא לו. ווער ס'איז מוסיף איז זכות הוא לו, וואס נישט, ס'איז זיך געענדיגט די שפראך חייב, פטור, מותר, אסור, חודש אלול איז נישטא די שפראך, זכות הוא לו, נוץ אויס די צייט, נוץ אויס די צייט, די אלץ יעצט ביי פתח השער, נוץ אויס די צייט, נוץ אויס, וויסן אז ס'איז די גרעסטע טעג דואג, ביסט די גרעסטע גביר, אבער אכטונג נישט פארפאטשקען די צייט ווען ביסט די גרעסטע גביר, דו האסט די אלע מעגליכקייטן אלץ איבער דיר אין די הענט. ניץ עס אויס. ווי האט ער געזאגט דער נתיבות שלום, ער האט געחלומט, אין חלום אמאל אז ס'איז אריבערגעגאנגען חודש אלול, ער איז בקרירות, ער איז טרוקן, ער איז א ש ער איז א וואנט, סליחות טעג, אין חלום, פילט ער, ער זעט אין חלום, סליחות טעג ער איז א קלאץ, ראש השנה יום כיפור ער פילט ער איז קאלט, ער האט געשריגן און געוויינט אין חלום, ראש השנה יום כיפור איך ניץ עס נישט אויס, אוי! ער גיט זיך א כאפ אויף פון שלאף, והנה ערב ראש חודש אלול. האט ער פארשטאנען הרי שולחן לפניך. רבותי דא האלט מען יעצט. יעצט האלט מען דא. הרי שולחן לפניך ערב ראש חודש אלול, דאס איז ביי אונז אין די הענט יעצט. מען דערציילט נאך פונעם נתיבות שלום, אז ער איז געווען, ער האט געדארפט עפעס אריבער גיין עפעס א אפעראציע, סוף אב, עפעס א וויכטיגע אפעראציע, אבער עס איז געווען א אפעראציע, א שווערע אפעראציע, א שווערע אפעראציע האט ער געדארפט אריבער גיין וואס ער האט פארשטאנען אז נאך דעם אפעראציע וועט ער ראש השנה יום כיפור נישט קענען זיין אין בית מדרש, וועט נישט קענען זיין אין בית מדרש, האט ער געזאגט פארן דאקטער ניין ניין, די אפעראציע וועט זיין, ער פאלגט דעם דאקטער, א טאג נאך יום כיפור. א טאג נאך יום כיפור. קיצער דער דאקטער זעט ער האט נישט וועמען צו רעדן, ער האט נישט, דער דאקטער האט אים אויסגעשטעלט די אלע דינגען ווי אזוי ער זאל ליגן, ווי אזוי, וואס ער זאל עסן, וואס יא וואס נישט, עסן טרינקען שלאפן, און מען האט מסכם געווען צו מארגנס יום כיפור קומט אריין אפערירן, זאגט ער אוודאי, ער האט אלץ געפאלגט דעם דאקטער, אלעס האט ער געפאלגט, די ליגן, די עסן, די טרינקען, און א טאג נאך יום כיפור זיי קומען צום אפעראציע, האט מען געמאכט א פיקטשער, א צילום, מען האט געזען ער דארף נישט קיין אפעראציע.

א בין איז א בייסער, האניג איז א זיסער. א בין איז א טומאה, האניג איז א טהור. ס'איז מהפכות, ס'איז פארקערט אויף פארקערט. אונטער די אלע מהפכות געשעט ראש השנה, נישט אינמיטן יאר, ס'איז נישטא קיין שום מהפכות אינמיטן יאר, די אלע מהפכות זענען ראש השנה. אויף וואסערע זייט אין די מהפכות? ווייסט אויף וואסערע זייט?

זאגט ער נעבעך לא עלינו עפעס אינמיטן יאר דארט נישט געזונט געווארן און האט געדארפט גרויס גרויס גרויס רחמים האט ער געשריגן ער ווארט נאר אויף ראש השנה וואס ווארט וואס ראש השנה ער האפט אז די ראש השנה וועט שרייבן עפעס אנדערש און אונז ווייס מיר רבותי זענען מיר יעצט פאר אלעם דאס איז יעצט ביי אונז אין די הענט איך מיין ס'קומט א טאג מארגן ערב ראש חודש אלול מ'זאגט יום כיפור קטן דו האסט אסאך אינגעלייט וואס האבן אויך נישט געוואוסט יענע יאר אויף וואס צו בעטן יום כיפור קטן ערב ראש חודש אלול, מען האט נישט געוואוסט וואס דאס מיינט דא, אבער מען האט געגעבן יעצט די צייט, ווי האט ער געזאגט, ס'איז דא אריה שאג מי לא יירא, אריה שאג מי לא, ס'איז דא היינט אין די וועגעלעך, אין די הריסות פון די בעבעס, פון די באבעלעך, איז היינט לייגט מען אריין אזעלכע טאבלעס וואס איז דא דארטן בילדער, דאס לייגן אריין פון בעלי חיים, פון גן החיות.

די טאטע גיב אים א האלט אפ ער קען דיר צורייסן באלד. זאגט ער ניין איך קען אים גוט ער זאגט איך האב אים ליב איך קען אים גוט. ער האט אים געקענט פון די בילדער פארשטייט ער איז בסדר ער בייסט נישט ער בייסט נישט ער בייסט נישט. האט די טאטע געזאגט דאס איז א טעות דו קענסט אים פון די בילדער דאס איז א אמת'ע לייב דאס. אזוי דרייט זיך ארום א אינגערמאן יא זאך איבער יענע יאר ראש השנה איך קען שוין דעם לייב איך קען אים פון יענע יאר ראש השנה פון צוויי יאר צוריק פון דריי יאר אזויפיל יאר ער לעבט געדענקט ער שוין ראש השנה ער קען דעם לייב. קענסט נישט דעם לייב. צו וויסן אריה שאג, פארשטייסט וואס הייסט אויפן כף מאזניים, איז תלויות נפשות החיים, דיינעם מיט די בני בנים, מיט אלעמען. און ממילא דארף ער כאפן אן יראת שמים. די גאנצע ענין איז דא צו כאפן אן יראת שמים, זיך צו אטעמען מיט א יראת שמים.

האט ר' אליה ראטה דערציילט, ער האט עס געוואלט פארשטעלן, ר' אליה ראטה האט געזאגט אז ס'איז געווען בימים ההם אין זיינע יארן וואס איז שוין, אין זיינע יארן וואס ער רעדט ווען ער איז געווען אינג, איז הונדערט יאר צוריק, האט ער געזאגט ס'איז געווען עפעס א מסור, עפעס א געפערליכע אינגאטש, וואס האט גע'מסר'ט אידן, אידן האבן געליטן פון אים, אז די גמרא זאגט אויף מוסרין מורידין ולא מעלין, ער האט געהאט דעם שיעור אין דעם, ער איז געווען א געפערליכער, געפערליך, איז געקומען חודש אלול, האט אנגעהויבן צו פאלן אויף יעדן איינעם אין פייגא זיי מיר מוחל, זיי מיר מוחל, זיי מיר מוחל, שוין, און ס'איז געקומען נאך יאר, נאך ראש השנה, טאק, האט ער, ככלב שב על קיאו, האט ער אנגעהויבן מיט זיינע אלע מעשות, האט ער אנגעהויבן, אבער חודש אלול האט ער נאכאמאל געוויינט, און ס'איז געווען א מצב אז אין ירושלים פלעגט מען נאכשרייען, באלד ס'קומען חודש אלול זאלסטו אנהויבן צו יאכען, הא? זאלסטו אנהויבן צו וויינען. האט נישט מער געשריגן, אבער עס האט נישט געהאלפן, אזוי איז געווען, א חודש אלול האט ער האט ער גע'יאכ'ט און געוויינט, און נאך ראש השנה האט ער ווייטער, ער האט געוואלט פארשטעלן אפילו ביי די מסור, ווי ס'איז געווען די לופט, און געווען א, ס'האט געכאפט, מען האט געוואוסט רבי איד, דע לאן אתה נכנס, גיב זיך א שאקל, דו האסט עס ביי דיר אין די הענט, ביי דיר אין די הענט, און שמועסט, זאגט דער דער. שר שלום האט געזאגט אז ער האט געוואלט מסביר זיין א פסוק עס שטייט א פסוק השם הושיעה המלך יעננו ביום קראנו אלע ווייסן השם שם הוויה איז רחמים המלך איז ראש השנה המלך המלך איז דין איז וואס איז א קשר מיט די צוויי האלבע פסוקים השם הושיעה המלך יעננו וואס איז א קשר מיט די צוויי האלבע פסוקים האט ער דערציילט ווען ער איז געווען א אינגל איז זיין טאטע האט נישט געהאט קיין געלט פאר מלמד דער טאטע אליין געווען דער מלמד טאטע איז געווען דער מלמד ער האט נישט געוואלט לערנען האט ער אים געגעבן קלעפ האט אים געגעבן געשלאגן האט ער געשריגן טאטע טאטע איך בין נישט קיין טאטע יעצט בין איך א רבי יעצט בין איך א רבי האט אים געשלאגן ביינאכט אין שטוב איז ער שוין געווען א טאטע. א געטרייער טאטע, אב הרחמן, אזוי יעדן טאג, בייטאג האט ער געכאפט קלעפ ער איז א רבי, ביינאכט איז ער געווען א אב הר א טאטע. יעדן טאג ביינאכט א טאטע און בייטאג א רבי, עפעס א נאכט האט ער אים געפרעגט, טאטי וואס ביסטו יעצט? יעצט בין איך א טאטע. יעצט ביסטו א טאטע איז אפשר קען דער טאטע רעדן מיט די רבי ער זאל מיר אויפהערן צו שלאגן. אבער ווען ער איז געוואקסן האט ער געטייטשט וואס איז דער טייטש פון פסוק השם הושיעה חודש אלול איז דאך כולו רחמים נעשה דוד מ'האט פריער געפרא געשטעלט קרוב די אייבערשטער צו א פעטער מיט גרעסטע אהבה בעט מען היינט השם הושיעה אבער ס'וועט זיין המלך יעננו ביום קראנו רעדט מען דאך עפעס דא נישט היינט בעט מען השם הושיעה העלף אונז היינט אבער ס'וועט זיין המלך יעננו ביום קראנו דאס היינט אריינלייגן וויסן די גרויסע עשירות וואס דאס דרייט זיך ארום רבותי דער מזל אלול בתולה פארשטיין גוט אז דאס דארף גיין מיט א שמחה וואס פריער האט מדגיש געווען לענינינו לאמיר זיך פארשטעלן ווי עס איז אויף היינטיגע וועלט היינט גייט איינער אריין איינער גייט אריין צו א קבלת פנים גייט אריין צו א קבלת פנים מען זעט אלע עסן דארטן דער עסט טשולנט ער עסט הערינג ער עסט קיגל און איינער רעדט מיטן צווייטן פרייליך יא פרייליך און דארטן אויבן זיצט איינער און וויינט, וויינט, אין קבלת פנים פארן חופה, ער וויינט, און די אינגל טראכט צו זיך, גיב א קוק אלע זענען גוט, זיי זענען פרייליך, נעבעך דער א דפוק דארטן, אזא רחמנות'ער, אזא צוקלאפטער, צורייסט מיר די הארץ, גיב א קוק אלע זענען פרייליך און ער איז אזא דפוק, זאגט אים דער טאטע, דו האסט שכל? עס איז זיין טאג, עס איז זיין חתונה טאג, ער נוצט אויס דעם טאג, ער בעט זיך יעצט אויס אויף א גאנצן לעבן, דאס קען זיין אין טייטש מזל אלול בתולה, מזל אלול בתולה פונקט ווי דעם חתן ביים כלה, פונקט ווי חתן כלה ביים קבלת פנים, זאלסט וויסן עס איז א חתונה, עס איז נותנין לבתולה כל י"ב חודש, זאגט דער בעל הפלאה, אז דו קענסט יעצט אויספועלן אויף גאנצע צוועלף חדשים קענסטו יעצט אויספועלן, קענסט יעצט אויספועלן, דאס איז יעצט א חתונה.

דער רב איז אלט געווען צוועלף א האלב יאר און האט געוואוינט אין פעזינג. פעזינג איז א קליינע שטעטל לעבן פרעשבורג וואס איז א עיר גדולה לאלוקים. עיר ואם בישראל פרעשבורג, פעזינג א קליין שטעטל. די נאצים ימח שמם זענען אריינגעקומען אין פעזינג. אין קליין שטעטל איז אריין געקומען א פרייטאג און די ראש הקהל האט נישט געוויסט וואס מען דארף דא טון צו מען דארף לוחם זיין צו זיך אונטער געבן צו משלים זיין צו אנטלויפן און נישט געוויסט וואס צו טון האט די ראש הקהל געבעטן פונעם רב ער איז געווען דעמאלטס א אינגל פון צוועלף און א האלב יאר אבער געווען א פעיקער אינגל זאגט ער יא חברה מאן זאגט הייב זיך אויף און לויף אריין קיין פרעשבורג און פרעג דעם ראש הקהל וואס דארף מען טון. ער איז אריינגעלאפן די רב אריינגעלאפן קיין פרעשבורג, זאגט ער האט א שליחות פון ראש הקהל פון פעזינג וואס מען זאל טון, צו זיך אונטערגעבן צו לוחם זיין צו אנטלויפן צו משלים זיין, האט דער ראש הקהל פון פרעשבורג געזאגט פארן רב, גיי צוריק צו דיין ראש הקהל און זאג אים אז עס איז שוין נישטא וואס צו טון נאר אויפרייסן די הימל, נאר אויפרייסן די הימל עס איז שוין נישטא וואס צו טון, ווייל זיי זענען שוין אינעווענדיג און דאס איז דאס ביז אפאר טעג זענען אלע פארברענט געווארן. גאנץ פרעשבורג הונדערטע טויזענטע אידן, פרעשבורג, פעזינג, אלץ, נו ווי אזוי לעבט דער רב? זאגט דער רב אזוי, אבער דער ראש הקהל פון פרעשבורג האט אים געזאגט הער זיך איין, איי דו דו גייסט צו צום ראש הקהל און צו דיין ראש הקהל און זאג אים עס איז שוין נישטא וואס צו טון, אבער דו האסט מוצא חן געווען ביי מיר, איך האב מצליח געווען מיט גרויסע השתדלות'ן צו שאפן טויזענט טיקעטס טויזנט טיקעטס אריבערפירן טויזנט קינדער פון פרעשבורג קיין ענגלאנד. נאר די טויזנט זענען געבליבן לעבן. טויזנט קינדער די קייסער פון ענגלאנד די ראש הקהל מיט זיינע קשרים האט ער מצליח געווען ביים קייסער פון ענגלאנד שאפן טויזנט טיקעטס די טויזנט זענען געבליבן לעבן האט ער געזאגט פארן רב זכרונו לברכה, דו ווייסט א, פארשטייסט אליין אז די עולם רייסט זיך דא אויף די טיקעטס ווי קינדער, פינג רייסט זיך אויפן לעבן, ס'איז דאך א טיקעט, אלע זענען דאך פארברענט געווארן. אבער דו האסט מוצא חן געווען ביי מיר, נא דיר א טיקעט. ער האט גענומען דעם טיקעט, ער איז אהיים געלאפן קיין פעזינג, די ערשטע זאך איז ער ארויף געגאנגען צום ראש הקהל און האט אים געזאגט די מצב אז עס איז נישטא וואס צו טון. האט ער געפרעגט וואס צו טון, עס איז נישטא וואס צו טון, נאר אויפרייסן די הימל רחמי שמים מרובים. שפעטער איז ער ארויף געגאנגען צו זיינע עלטערן, האט זיי דערציילט די מצב אז מען דארף דא גרויס גרויס רחמים, ער איז געווען א אינגל פון צוועלף און א האלבן יאר, ער האט האט שוין געהאט תפילין, תפילין האט ער שוין געהאט אין שטוב, ער האט באוויזן אויך די פאר די עלטערן די טיקעט וואס ער האט געקריגן זיך צו ראטעווען דאס לעבן, ער האט גענומען די תפילין, זיך געזעגנט פון די עלטערן בדמעות שליש בבכיות נוראות ביז משיח'ס טאג. זיך שוין נישט געטראפן מער. ער דערציילט ווען ער איז ארויסגעגאנגען דרויסן איז די מאמע אים נאכגעלאפן און זי האט אים אראפגעווארפן א סענדוויטש, די לעצטע סענדוויטש וואס איז געווען אין שטוב, זי האט אים געזאגט דא איז דאס שוין נישט צוניץ, ווייל זיי האבן געוואוסט ס'גייט דא פארברענען, נעם עס פאר דיר, און זי האט אים נאכגעשריגן טוביה'לע טוביה'לע, ווי דו גייסט און ווי דו שטייסט זאלסטו געדענקען אז ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, ווי דו גייסט און ווי דו שטייסט זאלסטו געדענקען ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט. יעצט רבותי שימו לב אל הנשמה, ער דערציילט דער רב אזוי, ער איז ארויפגעגאנגען אויף די באן מיט טויזנט קינדער און געקומען קיין ענגלאנד. אנגעקומען קיין ענגלאנד, די קייסער פון ענגלאנד האט געפילט א מורא'דיגע געפיל צו די קינדער, געפילט צו זיינע קינדער. נאר די טויזנט קינדער זענען געבליבן, ווייל ער האט געשיקט טיקעטס, דער קייסער פון ענגלאנד האט געפילט צו זיינע קינדער, איך האב זיי געראטעוועט דאס לעבן. האט ער געבעטן ער וויל זיי באזוכן, האט זיי ארויסגענומען אויף א פארק, געמאכט צוויי פארענטשעס, פינף הונדערט פינף הונדערט קינדער, פינף הונדערט דא, פינף הונדערט דא, און די כרכרה, די וואגן פון קייסער איז אריבערגעפארן אינמיטן. דערציילט דער רב, זכרונו לברכה, ער איז געווען א יונגל א חברה'מאן, ער האט זיך אוועקגעשטעלט דא אינמיטן, אונטן, ער איז נישט געשטאנען אינמיטן, ער שטעלט זיך אונטן, לעבן די וואגן, דער וואלט אריבערגעפארן, ער שטייט, ער שטעלט זיך אוועק, ער שטעלט זיך אוועק דא, ער שטעלט זיך אוועק, זאגט ער, איך בין געווען א חברה'מאן, אבער לעבן מיר איז געווען א יונגל פון דרייצן יאר וואס איז געווען א גרעסערע חברה'מאן פון מיר, וואס ווען דער וואגן איז אריבערגעפארן, האט ער געגעבן א שפרינג ארויף אויפן וואגן. ער האט געגעבן א שפרינג ארויף אויפן וואגן, האט מען געגעבן אים גלייך צוויי פעטש, האט אים אראפגעטראסקעט, האט ער געטאנצן נאכאמאל, האט מען געגעבן נאכאמאל פעטש, האט זיך אנגעהויבן צעקות, האט דער קייסער געפרעגט וואס איז די צעקות, האט מען אים געזאגט א אינגל פון דרייצן יאר וויל רעדן מיט דיר. זאגט דער רב היות דער קייסער האט געהאט א מורא'דיגע רגש צו די קינדער, האט געפילט ס'איז זיינע קינדער, האט ער געזאגט זאל ער ארויפקומען איך וויל הערן וואס ער וויל. ער האט געהאט א רגש צו די קינדער, זאל ער ארויפקומען. ער איז ארויפגעגאנגען, און דער רב האט געהערט ווי ער זאגט, דער רב האט נישט געשטאנען, ער הערט ווי דער חבר זיינער זאגט פארן קייסער אזוי, אדוני המלך ירום הודו, אונז וועלן מיר דיר אין לעבן נישט קענען באדאנקען אויף וואס דו האסט אונז געטון, האסט אונז געראטעוועט דאס לעבן, האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, אבער דו ווייסט ווי מיין הארץ איז מיר צוריסן אויף גזרי גזרים, און גזרי גזרים מיין הארץ צוריסן אז איך ווייס אז איך בין דא געראטעוועט געווארן און מיין טאטע מאמע נעמט מען יעצט ארויס לשריפה גייט מען ארויסנעמען לשריפה מיין הארץ איז לשברי שברים גזרי גזרים זאגט דער רב היות אז די קייסער האט געהאט אזא רגש צו די קינדער האט ער געבעטן גיב מיר די פרטים פון דיין טאטע מאמע גיב מיר די פרטים ביז צוויי טעג זענען זיי געווען אין ענגלאנד. האט זיי אריבערגעפירט קיין ענגלאנד. זאגט דער רב, אלע ווייסן מיר אז אין שענסטן חלום איינער וויל ראטעווען, רוב רובא דרובא גדולי הדור זענען פארברענט געווארן, מ'האט זיי נישט געקענט ראטעווען, די מיעוט גדולי הדור וואס זענען געראטעוועט געווארן, בעלזער רב זכרונו לברכה איז געראטעוועט געווארן, איר ווייסט וויפיל מענטשן האבן זיך פארשטעלט פאר בעלזער רב כדי מען זאל אים קענען ראטעווען? איר ווייסט וויפיל בלעטער איז דא פון די הצלה? סאטמאר רב האט מען געראטעוועט, איר ווייסט וואס איז דא וויפיל ספרים איז דא פון זיינע פון זיינע הצלות? דא קומט א אינגל, רבי טובי' האט עס אליין געזען, ער האט געזען קומט א אינגל און בעט דעם קייזער ראטעווען מיין טאטע מאמע, ער האט זיי געראטעוועט, דו ווייסט פארוואס? זאגט ער ווייל דער קייזער איז געווען דא און האט געהאט א רגש צו די קינדער, דאס איז חודש אלול, דער רבונו של עולם איז דא, כי קרוב נעשה דוד להם וקרוב לקוראיו בחודש הזה, דער רבונו של עולם זאגט איך בין דא, איך האב צו דיר א רגש, נוץ אויס די צייט, זאגט ער ס'איז געווען נאך נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק קינדער קיינער האט נישט געראטעוועט טאטע מאמע, ווייסט פארוואס?

דער קאברינער ברענגט אז דער לעכעוויטשער איז אמאל געפארן חודש אלול, און אינמיטן וועג, ער איז געווען מיט די חבריא זיינע, אינמיטן וועג איז ער אריבערגעפארן א קרעטשמע, און מען האט דארט אריינגענומען פשוט דער פערד זאל רוען, ווייל דער פערד האט געדארפט רוען, האט ער געהערט דארטן, עס איז געווען חודש אלול, מען האט געהערט ווי די אלע ערלים דארטן אין קרעטשמע רעדן, און זיי זיצן דארטן און רעדן, ט'ער געהערט ווי איינער זאגט פארן צווייטן, דאס איז געווען די צייט זייערע פון די פרנסה, פונקט ווי דער וואס ארבעט אין מצות האט ער פון דעם א גאנץ יאר, דער וואס ארבעט אין אתרוגים האט ער פון דעם א גאנץ יאר, דאס איז געווען זייער צייט דארטן אין קרעטשמע, דער חודש איז געווען זייער צייט, ס'איז געווען חודש אלול, גוים, אראלים, האט ער געהערט ווי די אראלים איינער זאגט דעם צווייטן, חברה, ווער עס וועט נישט ארבעטן דעם חודש וואס עס דארף צו זיין, וועט נישט האבן וואס צו עסן א גאנץ יאר. האט ער גערופן גלייך די חבריא האט ער זיי געזאגט איר הערט איר הערט נאכאמאל וואס ער זאגט ווער עס וועט נישט ארבעטן דעם חודש ווי ס'דארף צו זיין וועט נישט האבן פאר א גאנץ יאר אייער מח ל פארדינט מער אין זיגים חודש אלול כל המוסיף לבקש רחמים זכותו לו ס'איז געווען א איד וואס ער פלעגט אריינקומען צום שפת אמת כסדר זיך מייעץ זיין אויף ביזנעס און דער שפת אמת האט אים מעורר געווען אויף די ביזנעס האט אים געזאגט קלאר וויאזוי צו מאכן דאס יא דאס נישט דאס חודש אלול איז ער אריינגעקומען דא זאגט ער זיך אריין איך בין דיר מייעץ אויף ביזנעס א גאנץ יאר הער וואס איך זאג דא איך רעד צו דיר ביזנעס יעצט, די בעסטע ביזנעס חודש אלול איז תשובה טון. ס'וועט דיר טויגן אויף גשמיות א גאנץ יאר. איך האב געמיינט טאקע אויף גשמיות, ס'וועט דיר טויגן אויף די געלט אויף אלץ. יעצט איז די צייט וואס, יעצט איז די זריעה. ווי האט געזאגט רבי חצקל לוינשטיין, חודש אלול איז ימי זריעה. ימי זריעה, איינער האט נישט זורע געווען געווען א אונס, וועט ער באונס נישט האבן צו עסן. ס'איז נישטא, ימי זריעה איז א.

און דער מענטש האט נישט געהאט קיין געלט, נישט צו פארן ביז ווין, נישט מטפל זיין, נישט קיין דאקטוירים, האט נישט געהאט קיין געלט. און דא איז א מעשה, דער מענטש איז געטראסקעט אויף א פיס, ס'איז נישט קיין חכמות. רבי יוסף חיים זאננפעלד האט גערופן די גבאי צדקה, מ'מוז מסדר זיין די איד צו קענען אנקומען קיין ווין, מ'האט אים מסדר געווען, ירושלים בימים ההם, וואס מ'קען, מ'האט מסדר געווען, איך ווייס נישט וואס מ'האט אים מסדר געווען, אויף, ער האט דאך נישט געקענט גיין אויף די פיס, מ'האט אים מסדר געווען א וואגן ביז יפו, און אויך געלט אויפן שיף פון יפו קיין ווין. דאס האט ער געהאט, דאס האט מען אים מסדר געווען. מסדר געווען, בקיצור, ער איז ארויפגעגאנגען אויפן וואגן געפארן ביז יפו, שפעטער איז ער ארויפגעגאנגען אויפן שיף פון יפו קיין ווין, ער איז אנגעקומען קיין ווין, אנגעקומען קיין ווין, איז ער דארטן געזעצן בכיכר העיר, און האט געוויינט אויך שטיינער וואלטן געקענט, און ער האט געוויינט. איז איינער דארטן אריבערגעגאנגען, עפעס א גוי דארטן אריבערגעגאנגען, און ער פרעגט אים, וואס וויינסטו? האט ער געזאגט, וואס הייסט וואס זאל איך וויינען? מיין פיס לא עלינו, לא עלינו, די פיס איז צו זייער צובראכן, מ'מוז עס אויסהיילן, איך האב קינדער אין ארץ ישראל, איך האב א שטוב מיט קינדער, ווער וועט זיין פון די קינדער, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך האב נישט קיין געלט, מען האט אים מסדר געווען גענוג געלט אויף צו פארן ביז דא, איך האב נישט קיין געלט. דער גוי האט עס געהערט, האט ער גענומען א פעדער מיט א בלאט, האט ער געשריבן עפעס אויפן בלאט, און ער האט געזאגט פאר ר' אברהמ'עלע, נעם דיר דעם בלעטל און גיי צום שומר דארט אין שפיטאל. צום שומר. ער איז געגאנגען דארט אין שפיטאל, ער גיט עס איבער פארן שומר. ביז א מינוט צוויי, דער שומר איז אריינגעלאפן מיט דעם בלעטל, ביז א מינוט צוויי ארויסגעלאפן דאקטוירים מיט אלץ, מען האט אים געגעבן א נעם אריין אין אפערעישן צימער, און מטפל געווען מיט אים, און אפגעגעבן מיט אים אן קיין שום פיאסטער, ביז צוויי וואכן איז ער ארויסגעגאנגען א געזונטער אויף ביידע פיס צו טאנצן. ער גייט ארויס פון שפיטאל. איז ער צוגעגאנגען, מען האט נישט גענומען קיין פיאסטער, ער איז מטפל געווען. גייט ער צו צום שומר, און ער פרעגט אים, זאג נאר, וואס איז די פשט, כ'האב דיר געגעבן א צעטל, און גלייך עפעס אזא געשעפט דא, און דאקטוירים, מען נעמט נישט קיין געלט, מען האט מיר מטפל געווען אויף די בעסטע אופן. אה, זאגט אים דער שומר, דו ווייסט נישט פון וועמען איז געווען די צעטל? זאגט ער, ניין, איך קען נישט ליינען דעם שפראך. דאס איז געווען פראנץ יוזעף. דער קייסער פון ענגלאנד. פראנץ יוזעף. די און ער האט געשריבן דא אז מען זאל דיר אלצדינג מסדר זיין אן קיין שום פיאסטער. האסט געהאט א נשיאת חן ביי אים? עפעס יא, ער האט געהאט א נשיאת חן און האט געוויינט ש ס. דער רבי אברהמ'עלע איז צוריק געקומען קיין ארץ ישראל עס איז געווען חודש אלול. ער איז צוריק געקומען חודש אלול ער איז צוריק געקומען קיין ארץ ישראל. און רבי יוסף חיים זאנענפעלד קומט אריין צו שחרית. דער איד איז אויך אריין געקומען צו שחרית איז געווארן דארטן קופקעס קופקעס. א מענטש שטייט מיט ביידע פיס. ארעמאן ברוך השם ער טאנצט אויף ביידע פיס. רבי יוסף חיים זאנענפעלד קומט אריין צו שחרית. און ער זעט אז ס'איז דא קופקעס, האט ער געפרעגט וואס איז דארטן די קופקעס, האט מען געזאגט אברהמעלע גייט דא אויף ביידע פיס, ער טאנצט אויף ביידע פיס אברהמעלע. אוי, אזוי, האט רבי יוסף חיים צוגעגאנגען צו אברהמעלע, ער האט געבעטן אברהמעלע, נאך שחרית קום אריין צו מיר אין צימער, קום אריין צו מיר אין צימער. נאך שחרית איז ער אריינגעגאנגען אין צימער, און רבי יוסף חיים פרעגט אים אויס, וואס איז געווען דא? האט ער אים דערציילט אז עפעס א גוי איז אריבער געגאנגען שפעט איז ער געוואר געווארן ס'איז פראנץ יוזעף, און האט געהאט אזא נשיאת חן ביי אים, ער האט געוויינט, האט געהאט א נ א, וואס איז געווען דער פראנץ יוזעף, דער פראנץ יוזעף פלעגט זיך ב פלעגט זיך פארשטעלן אויף א פשוט'ער מענטש, ער איז די ער האט זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם, ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיינע שרים, ער האט געוואלט וויסן וואס טוט זיך אין די מדינה פלעגט ער זיך פארשטעלן אויף א פשוט'ער מענטש, און בודק זיין צו טאקע אלץ קלאפט, ער האט זיך נישט פארלאזט. און דעמאלטס האט ער געטראפן דעם אברהמ'עלע און האט געזען ער וויינט האט ער געהאט א מורא'דיגע נשיאת חן און האט אים געגעבן א צעטל נו און ער האט דערציילט עס אזוי פאר רבי יוסף חיים אז ער האט אים געגעבן פראנץ יוזעף האט געגעבן דעם צעטל נו פרעגט אים רבי יוסף חיים אבער איך מערק אז ביי דיר ביסטו דו דארפסט זיין אביסל מער מיט א שמחה וואס איז אזוי צעבראכן אבער פארוואס שפרינגסטו נישט זאגט אים, אה, רבי, פארוואס איז מען צובראכן? ווייל איך, ווען איך ווייס אז דאס איז פראנץ יוזעף, איך וואלט געוואוסט מיט וועמען כ'האב צו טון, קומען דא צוריק א מיליארדער, כ'האב דאך געהאט א חן ביי אים. ער האט דאך מיר אזוי ליב געהאט, ער האט געגעבן א פענע, גיי איצט נעם צען פראצענט, כ'האב דאך געזען אזא חן, כ'האב אים געקענט זאגן כ'האב נישט צו עסן, און קומען צוריק מיט א מיליארד.

אוי האט ער געזאגט א זיסע משל פארוואס מען בלאזט שופר אינדערפרי חודש אלול, וועגן דעם ווייל דו כאפסט נישט וואס דא טוט זיך, דו ווייסט וואס דא טוט זיך א עשירות וואס דו ביסט חודש אלול, דו ווייסט ווי פרייליך דארף זיין חודש אלול וואס א עשירות וואס דו קענסט דא פועל'ן חודש אלול. זאגט ער וואס וואס בלאזט מען אין דער פרי שופר? דאס איז געווען אמאל איינער וואס האט געהאט א סופערמארקעט, ער מאכט אין סופערמארקעט לאמיר זאגן יעדן טאג צען טויזנט שקל, האט ער געהאט יעצט סוף טאג יעדן טאג האט ער געהאט א בחור וואס האט אים אריינגעשיקט פון סופערמארקעט אין באנק אריין, אריינלייגן די צען א רענצל מיט צען טויזנט שקל, יעדן טאג וויפיל ער האט געמאכט אריינלייגן אין באנק אריין. ער זאגט די מגיד ס'געווען אמאל א גנב ס'געווען א גנב וואס ער האט געוואוסט אז ער טראגט דא אריין פון סופערמארקעט צום באנק געלט, האט עס געוואלט ארויסגנב'נען, זאל ער ארויסגנב'נען, אבער ער האט נישט געקענט גנב'נען, ווייל צווישן סופערמארקעט און באנק איז געווען פיל מיט מענטשן, ווי קען ער עס גנב'נען? דא איז דאך פיל מיט מענטשן. אבער ס'איז אים איינגעפאלן א ערמה, זאגט ער, וואס, צווישן סופערמארקעט און באנק איז געווען דארטן א שניידער פון אנצוגען. דער גנב איז אריינגעגאנגען צו דעם שניידער, ער האט זיך פארגעשטעלט אז איך בין דער, דער. דער מזכיר פון דעם גרויסן גביר דא אין שטאט, איך בין דער גרויסער, זיין סעקערטער, זיין סעקערטער פונעם גרויסן גביר דא אין שטאט, און איך, ער האט מיר געשיקט צו דיר, מאכן פאר אים א אנצוג, פשש, פרייט זיך דער שניידער, אוודאי איז דא די פלאץ פון די עשירים, זאל ער קומען, זאגט ער, ניין, מיין עשיר, מיין גביר קען נישט קומען אליין, ער איז א פארנומענער מענטש. נו אלא מאי ווי זאל איך וויסן די מידות, ווי זאל איך וויסן די מוסטער, האט אים געזאגט די גנב האט מיך געשיקט איך זאל דא שטיין אין די גאס און זען ווען עס גייט אריבער איינער מיט זיין מוסטער, זיין הויך, זיין ברייט וועט מען אויף אים מעסטן, אקעי זאגט אים די שניידער, און אזוי איז געשטאנען די גנב און געווארט אויף ווער זאל אריבער גיין, דער בחור מיט די רענצל געלט, און דער, און ווען ער גייט אריבער זאגט דער גנב פארן שניידער זעסט פונקט אזא מידה איז דער מיין גביר, זענען ביידע ארויס געלאפן צו אים און געזאגט אפשר ווילסטו אריין גיין נאר נאר מעסטן א אנצוג, בבקשה, פארוואס נישט? ער גייט אריין אינעווייניג, ער האט אראפגעלאזט דעם ראנצן, ער טוט אויס זיין אנצוג, און ער האט אנגעטון די באלעבאס אנצוג אויף צו מעסטן, און דעמאלטס האט זיך דער גנב געגעבן א בייג אראפ, און האט גענומען די רענצל און ער טוט זיך לויפן. איז דער בחור נאכגעלאפן, ער גנב'עט מיר! ער גנב'עט מיר! האט דער באלעבאס געזאגט, רבי דו גייסט נישט ארויס פון דא, דו ביסט אנגעטון מיט מיין אנצוג. זאגט ער, אבער ער גנב'עט מיר! אינטערעסירט מיר נישט, טו אויס מיין אנצוג, ס'איז מיין אנצוג! אבער ער גנב'עט מיר! אבער טו אויס מיין אנצוג! און אזוי ביז ער האט אים באגנבעט דעם גאנצן געלט. אה, האט ער געזאגט דער דובנער מגיד, דער גנב דער יצר הרע, ער ווייסט אז יעדער איד טראגט חודש אלול נישט קיין צען טויזנט שקל, מיליארדן לאין שיעור וואס ער קען חודש אלול, דער אני לדודי, אוי וואס דא שטעקט וואס קרוב לקוראיו בחודש הזה וואס א איד קען פארמאגן חודש אלול, שנים רבות טובות ונעימות וואס דער מענטש קען זיך דער גנב דער יצר הרע וויל עס גנב'נען, וואס טוט ער? ווייסט וואס ער טוט? ער נייט אויף יעדן איינעם א אנצוג, נישט דא אינדרויסן, אויפן מח ולב, פארקוטשקעט אים, פארטוטשקעט, יעדן איינעם מעסט ער עפעס אנדערש, ער ווייסט זיין גודל, ער קען דעם גודל, אוי, אויף יעדן איינעם, לא עלינו, מיר זאלן נישט געפריווט ווערן, ער פארקוטשקעט אים, דעם מח ולב, פלוצלינג דער מענטש כאפט זיך אויף, געוואלד, אבער ס'איז דאך חודש אלול, רבי, דו האסט זיך אנגעטון א אנצוג, טוה אויס די אנצוג, טוה אויס דיין, אבער ס'איז חודש אלול, אבער טוה אויס די אנצוג. האט געזאגט דער דובנער מגיד ווען איינער וואלט זיך אראפגעבויגן וואלט ער מיר אריינגעזאגט אין די אויערן פאר דער בחור טו נישט אן קיין אנצוג ער וויל דיר בא'גנב'ענען, טו נישט אן קיין אנצוג ער וויל דיר בא'גנב'ענען. מען האט אים געראטעוועט דאס לעבן. דאס איז די תקיעת שופר פון יעדן טאג אין די פרי חודש אלול. נישט אנטון קיין אנצוג. פארשטיין וואו מען געפינט זיך. פארשטיין די גרויסקייט פון די טעג. די גרויסקייט, די זיסקייט פון די טעג. הרב וואזנער האט זיך געפלעגט זאגן יעדן יאר. זאגט דער אייניקל, ער זאגט דער הרב יואל אז אז יעדן יאר פלעגט עס הרב וואזנער איבער'חזר'ן, נאר דער מחבר זאגט אין תקפ"א סעיף א', נוהגין לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכפורים. זאגט אויף דעם דער רמא, ומנהג בני אשכנז אינו כן. דער הרב וואזנער פלעגט זאגן יעדן יאר, מנהג אשכנז אינו כן, איז גייט אויף זאגן סליחות ותחנונים, אבער לקום באשמורת יא. לקום באשמורת יא, ס'איז נישט געווען קיין מנהג אין אשכנז צו שלאפן באשמורת חודש אלול, איז נישט דאס האט געמיינט דער רמא. לקום באשמורת יא, נו אלא מאי, כאפ, כאפ א תהילימ'ל, כאפ א גמרא, זע וואס צו טון. נוץ אויס די צייט. אין אזעלכע גרויסע זמנים. אזעלכע געהויבענע זמנים. אזעלכע לעכטיגע זמנים. נו, אזעלכע חברה, וואס, קומט אריין ערב ראש חודש אלול. ווייסט דאך ס'איז די איין און פופציג גרויסע טעג, אזעלכע וואס ווארטן שוין ער וויל שוין זען דארטן ווען איז די קידוש און חתן תורה דארטן, ער וויל שוין האלטן נאכן נא, נאך די נא, נאך הושענא רבה, נא, נאך די נא, איך ווייס וואס זאגט אויף דעם דער אור פני משה, אור פני משה, ר' משה פשעווארסקער, זאגט אויף דעם דאס טייטש, דער מדרש זאגט

אם סלח נא אתה מבקש, דו ווילסט אז די איין און פופציג טעג זאל זיין סלח נא, איז בטל אעברה נא, איז לאז עס נישט אריבערלויפן די טעג, נוץ עס אויס, נוץ עס אויס. ווי האט ער געזאגט דארטן, עס שטייט אז יגמור נא רע רשעים, א פסוק אין תהלים ז', יגמור נא, געווארן בעט, זאל שוין אריבערגיין די איין און פופציג, זאגט ער רע רשעים זאגט עס, א איד זאגט רחם נא, ער ווייסט מען וועט זיך יעצט אויסערפראכטן אים. ווי זאגט דער בן איש חי, מען זאגט אין הפרד, ער שרייבט דארטן ויאמר אברהם אל לוט אין פרשת לך לך, ויאמר אברהם אל לוט, אברהם אבינו זאגט צו דעם יצר הרע, אברהם איז דער איד, זאגט דער יצר הרע, הפרד נא מעלי, יעצט טו אפ פון מיר אין די איין און פופציג טעג, הפרד נא מעלי, אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה. אוי, נו, נו, נו, נו, די סייעתא דשמיא, טאקע מיט אן אמת אויסנוצן די טעג, אויסנוצן די טעג, מארגן גייט מען אריין בשיח ותחנונים, דער הייליגער חתם סופר זאגט אז ס'איז דאך ידוע, אין דרשות חתם סופר, ער שרייבט אזוי, איך וועל פארליינען זיין לשון אינעווייניג, יותר רצוי התפילה בימים אלה, ימי רצון לשם, חודש אב, וקרוב לחודש אלול וימי תשובה, וויאזוי הייסט עס אין זוהר הקדוש? ירח ימים, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים זאגט דער זוהר הקדוש דא ירחא דאלול, ווייל דעמאלטס מער ימי רצון אויפצונעמען אלע תפילות, מער ימי רצון, הערט גוט וואס ער זאגט. דער ירח ימים, וואס דער זוהר הקדוש זאגט אז עס מיינט חודש אלול, דעמאלטס איז ובכתה את אביה זיך אויסבעטן, ירח ימים איז גימטריא שיח, ס'איז דרײַ הונדערט אַכצן, גימטריא שיח, לשפוך שיח לפני השם וירוצה לפניו. והם מ' יום של קבלת התורה מראש חודש ועד יום הכיפורים. ס'איז דאך פֿערציק טעג די, פון ראש חודש ביז יום הכיפור. שטייט זיין מצרף א מ' צו שיח ווערט עס משיח. נעשה משיח שמקרב הגאולה. משיח'דיגע טעג. משיח'דיגע טעג אריינגיין צו דעם מיט א שמחה, דער אמרי חיים פלעגט זאגן אז דער רבי רבי שמעלקע ניקלשבורגער האט געזאגט ער וויל נישט ארויפגיין אויבן ער וויל בלייבן ער וויל דא בלייבן לעבן, פארוואס? ווייל אויבן אין הימל נישטא קיין חודש אלול, אויבן איז דא, ס'איז דא אויבן די נשמות די צדיקים זענען בסדר, אבער קיין חודש אלול די נאסע דוד להם לקרבם, די אייבערשטער ווערט אזוי נאנט צו אונז, די קירבה, די קירבה פון מסעות דודים, אני לדודי, דאס איז נישטא אויבן. וויל דא בלייבן. רבותי, די תכלית לענייננו, צו די זאך גערעדט. דא איז א ווארט, מען בלאזט שופר, מען בלאזט שופר. ס'איז דא פון בן איש חי דא א ווארט, ווי מען זיך מחזק, זיך מחזק צו זיין מיט אמונה, אז א שופר איז פון איין זייט שמאל, און פון איין זייט ברייט. פארוואס? די הלכה איז שופר, שיעור שופר כדי שיראנו מלמעלה ולמטה, דארף זעהן ביידע זייטן, זאגט ער וואס דער פשט? זאגט ער ווען ס'איז דיר שמאל ס'איז דיר ענג ס'וועט נאך קומען ברייט, און, ווען ס'איז דיר ברייט זיי נישט בגאווה ס'איז דא נאך א צד, ס'איז דא דא נאך א זייט, אזוי ברענגט דער בן איש חי, אזוי ברענגט דער בן איש חי נאך א זאך אז ס'איז געווען א מוכיח פון בראד. מוכיח פון בראד וואס איז אריינגעקומען אין שטאט און געלאזט גרויסע מודעות אין שטאט דער מוכיח פון בראד איז געקומען האספו הקהלו געקומען גאנץ שטאט צו לויפן מוכיח פון בראד און ער גייט ארויף זאגן א דרשה רבותי האט ער געזאגט לא מוכיח אנכי ולא בן מוכיח אנכי איך בין גארנישט כ'בין גארנישט, איך בין א איד וואס איך האב געוואוינט אין בראד, און כ'בין א גרויסע גביר געווען, גרויסע קשרים מיט אלע מדינות, די גרעסטע חברהמאן אלע האבן געדארפט צו מיר צוקומען, לא עלינו ולא עליכם, און געכאפט א אנזעץ, א פשיטת רגל, נהפך הגלגל אויף ומטה מטה, וואס זענען אשפו יעצט? דאס איז מיין מחי', כ'האב נישט גע'חלומ'ט אויף דעם יענע יאר חודש אלול, דאס איז מחי' פון בראד. מען בלאזט שופר, בלאזט מען שופר פון די שמאלע זייט, פארוואס? ווייל ס'איז דא אסאך וואס זענען געווען אין יענע יאר ברייט און זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז יעצט חודש וועלן זיי זיין שמאל. זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אויף דעם. איז מילא כאפ א התעוררות תשובה. ס'איז געווען אין יענע יאר זענען זיי געווען אויפן ברייטן זייט זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אויף דעם. איז וואס למעשה? איז להלכה ולמעשה. שטייט, א מענטש ווערט נתעורר, א שופר מעורר צו זיין, מעורר צו זיין, ווי זאגט דער חפץ חיים, ער האט געהערט בנערותו פון א מגיד, א שתולים בבית השם זיצט א דרשה, ס'איז געשמאק, אה! ער הערט גוטע זאכן, בחצרות אלקינו ארויס אין חצר, יפריחו אלץ ארויסגעפלויגן. אלץ ארויסגעפלויגן. מ'דארף הלכה ולמעשה נעמען אביסעלע א קלייניקייט דארטן יא, די שופר איז פון די שמאלע זייט, טאמער מ'בלאזט פון די ברייטע זייט האט נישט יוצא געווען קט ק זאגט דער רמא יא, פון די שמאלע זייט, פארוואס זאג איך דאס איז דיין תכלית, איך דארף א שמאלע זאך זאגט די אייבערשטער, ס'הייבט זיך יעצט אן חודש אלול, פארוואס האט מען געבלאזן חודש אלול, ווייל להזהיר את העם זאגט די טור יא, די טור זאגט דארטן להזהיר את העם שלא יטעו אחר עבודה זרה, די טור ברענגט דעם פרקי דרב לייזער אז ווען משה רבינו איז ארויף אויפן בארג ראש חודש אלול האט מען געבלאזן שופר שלא יטעו העם עוד אחר עבודה זרה ולכן תיקנו חכמינו זל שיתקעו בכל שנה בראש חודש אלול וכל החודש להזהיר את העם שלא יחטאו מ'זאל נישט זינדיגן מ'זאל נישט זינדיגן נישט זינדיגן בעט די אייבערשטער זעסט די שמאלע זייט עפעס איך דארף פון דיר עפעס א גדר נעם די פערציג טעג לאמיר זען ווי דו מאכסט עפעס. טו דו עפעס. נעם די פערציג טעג און מאך עפעס. די סטריקעווער רבי זכרון לברכה, סטריקעווער רבי זכרון לברכה זאגט א זיס ווארט, אז א, פרשת ראה, מ'שוין גערעדט יענע וואך אז מ'איז ס'מוז אויספאלן אדער מברכים אלול אדער ראש חודש אלול. אין אין די אין פרשת ראה שטייט, מ'האט עס געליינט דעם שבת, כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים. במים, וואס טייטש במים? די גמרא דרשנט רשי, רשי הקדוש זאגט עס אויפן פלאץ, די גמרא דרשנט במים, אז טאמער ס'האט געהאט סנפיר וקשקשת ביי די וואסער, אפילו שפעטער איז אראפגעפאלן די סימני טהרה די סנפיר וקשקשת איז כשר, ס'איז א כשר'ע פיש, ס'מוז נישט בלייבן. זאגט ער דו ווייסט פארוואס מ'ליינט? זאגט דער סטריקעווער רבי רבי זכרונו לברכה, ווייל אין גמרא זאגט יעדער יעצט אין פערציג טעג קען זיך נעמען די גדר, איך נעם, איך וועל זיך נעמען די גדר יעצט אין פערציג טעג, אבער שפעטער וועט עס זיין נאך יום כיפור. מיט די רבי'ן עס בלייבט א קשר, אפי' דער שפעטער איז אראפגעפאלן עס בלייבט א קשר. כל אשר לא ישנא פרק אז כסלו אמור. ס'דאך עפעס אזא ספעציעלע יצר הרע, אבער וואס איז דען שפעטער? שפעטער? יעצט נעמט די פערציג טעג! יעצט האקט מען אריין. צי צו משיח נעמט מען די פערציג טעג עס ווערט משיח ווי דער חתם סופר זאגט. צי מ'נעמט זיך און עפעס, מ'גיט זיך א שאקל. מ'וויל דאך עפעס א פנים, יא? נאר ווי איינער איין צוגיין צום קאברינער. האט מען געגראבן די באטס איז גרויס די בלאטע איז גרויס האט אים קאברינער געענטפערט די ערגסטע בלאטע מען גיסט נישט צו וואסער ווערט עס פארטריקנט הער אויף צו גיסן וואסער דאס איז חודש אלול חודש אלול מען גרייט צו א פנים צום בורא עולם מיר זאגט דער די תולדות אז די גמרא זאגט דארטן שלושה ספרים נפתחים בראש השנה די גמרא מסכת ראש השנה אחד של צדיקים גמורים אחד של רשעים גמורים אחד של בינונים איז דאך די מעשה אזוי עס איז פשוט קומט א אלע גיין ארויף אלע רשעים שטעלן זיך אוועק דארטן כבני מרון מען גיט א קוק אויפן שטערן דא אויפן שטערן שטייט צדיק גמור גיי דארטן ווארט ער נישט מפרט אים שטייט צדיק גמור א מענטש מקבל א גדר א גדר אין שמים א קבלה

יעדער איינער מיט זיינס. אבער זיך אוועקשטעלן אויף די אויגן לאום פניו מידות. ווייסט איינער דו זאגט א אנטווערפענע איד געזעצן ביים שיעור. ער האט געזאגט אז ס'איז געווען, ס'איז דאך דא דא אין די גאסן פאר די דרייווערס איז דא א קעמערע. ווייל מען קען די קעמערע. די מצלמות אויף די גאסן. איינער פליט צו שנעל קריגט ער גלייך א טיקעט, א דוח. אבער ער זאגט אין אנטווערפן איז עפעס אנדערש אינגאנצן. דארטן גייט עס אזוי. ס'איז דא צוויי קעמערעס. דא א קעמערע אנהייב גאס, און דא א קעמערע סוף גאס, און טאמער מען ווייסט אז די גאס דארף געדויערן צען מינוט, און ער האט אויף די קעמערע זעהט ער ווען ער איז אריינגעפארן ווען ער פארט, ער האט דאס געמאכט אין נײַן מינוט, קומט ער אן דארטן, אויפן פלאץ א טיקעט, כאפט ער א טיקעט. ווי געזאגט ער איז אריינגעפארן דארט אין דעם גאס, א גאס פון צען מינוט, און האט עס געמאכט דורך א חיה ער האט עס געמאכט אין פינף מינוט. אבער ס'ווערט נענטער זעהט ס'איז דא דארטן א קעמערע, אוי האט אנגעהויבן צו פארן פאוואליע, איי כיפת על הגודל, ראש פאוואליע שטאט שטאט, האט געזעהן אז דא א קעמערע, זאגט די זעלבע זאך, א מענטש א גאנץ יאר איז ער געווען א חיה רעה די אויגן די מויל, טא! העסטו וויסן עס קומט יעצט א קעמערע, אתם נצבים היום כולכם לפני השם אלקיכם, אבובובובובוב, פאר יעצט פאוואליע חודש אלול, פאוואליע, דאס איז עיני השם אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה, דא איז צוויי קעמערעס, גיב אכט, יעצט גיב אכט, יעצט זיי מקבל דארטן להלכה ולמעשה וואס דו דארפסט צו טון. אנהייבן צו טוהן צו די זאך. די לשון מהריל ברענגט אין הלכות ימים נוראים זאגט ער דרש מהרי סגל משנכנס אלול מרבין בתשובה על כן צריך כל אדם להסיר השרשים הרעים ורוע מעלליו מן ליבו קודם על יום דין של ראש השנה וירגיל את עצמו כל ימי אלול להתרגל בהם בעשרת ימי תשובה. דו ווייסט דער בעל הפלאה זאגט אין פנים יפות ער זאגט דרשו השם בהמצאו דרש'נט די גמרא אויף עשרת ימי תשובה דאס איז בהמצאו אבער קראוהו בהיותו קרוב דאס איז חודש אלול חודש אלול איז גאר עפעס אנדערש ס'א קרוב א קרוב האט א אנדערע הלכה אינגאנצן חתם סופר טייטשט אויך מיט דעם א א מדרש דער מדרש זאגט שובה ישראל עד השם אלוקיך זאגט דער מדרש עד שהוא ברחמים וואס טייטש? דער חתם סופר ווארט נישט אויף ראש השנה נאר חודש רחמים דארטן מאך סדר. חודש רחמים. דארטן הייב אן. דער סאטמאר רב זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז ביי באראן רוטשילד געווען א גרויסע עולם און קומען מאכן געלט, קומען נעמען געלט. א שורה מיט פיל נצרכים. און ער איז געזעצן אין צימער, און יעדער אריינגעגאנגען אין צימער האט זיך אפגעזאגט זיין דרשה, עס האט גענומען א ים מיט צייט, נישט געקענט דארטן, ביז דער באראן האט געבעטן חברה, די דרשות הייבטס אן אויפן וועג, הייבטס אן די דרשה פון אויפן וועג, און איר קומט צו מיר שרייבן טשעקס, דאס האט ער געזאגט, דו ווארט נישט אויף ראש השנה, הייב שוין אן די דרשה אלול, הייב שוין אן דיין דרשה, ערב ראש חודש אלול מארגן, לאמיר אנהייבן דעם דרשה יעצט. וויאזוי אנהייבן דעם דרשה מצד אחד אנדערע תפילות לאמיר מסכם זיין אנדערע תפילות אנדערש געדאווענט אנדערש געלערנט אנדערש געדאווענט יא אנדערש געדאווענט מיר האבן געשמועסט נאר מיט די עיר קאנדישאנס אין די בתי מדרשים ווי נעמט מען היינט א שעה פינף שקל הא פיר שקל א שעה סוף שעה הייבט אן צו פייפן דער מכשיר איז מען לייגט אריין דארטן געלט, ער הייבט אן צו פייפן, וואס פייפט ער? לייג אריין נאך, ווייל טאמער נישט פארלעשט ער זיך. דאס איז די תקיעות פון חודש אלול, סוף יאר, לייג אריין נאך, תפילה וצדקה ירבה, אולי מיסורין יחבא, לייג אריין יעצט תפילה און צדקה, נישט די תכלית איז די תקיעות שופר, די תכלית איז נעם זיך, נעם זיך, לייג אריין נאך, ווער ס'קען דעם מכשיר, כל זמן ער פייפט, און לייגסט אריין א האלבע שקל וועט ער אויך ממשיך זיין, ער האט זיך פארלאשן, נאר א גאנצע פינעווער, נישט מקבל, ס'איז אויך חודש אלול, וואס דו לייגסט אריין איז גוט, נאכדעם איז שוין עפעס אנדערש. חודש אלול, וואס דו לייגסט אריין, טאשער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן, דבר בעתו מה טוב, חודש אלול איז די צייט וואס מ'ווארט אין הימל אויף תשובה, מה, יעדע קליינע תשובה טוב איז גוט, יעדע קלייניקייט, ס'ווערט מקובל אויבן. אזא שטייגער, איינער גייט אריין קויפן שטיוול חודש תמוז. איז זי מדייק זאל זיין פונקט זיין שיין שיין און גוט און פונקט קומט אינמיטן א גאס אינמיטן א שניי ער קויפט שטיוול איז ער נישט מדייק אזויפיל ס'גוט ס'גייט אריין געגאנגען חודש אלול מען ווארט אין הימל ווארט מען איין זאך דער מענטש האט תשובה געטון ער האט תשובה געטון נו געגאנגען איך ע ע מקבל מקבל אויף זיך, אבער אנהייבן צו טון צו די זאך. אויף דעם איז דאך די צייט, ווי שער המלך זאגט, זמן בית דין ל' יום, און גע'פסק'נט אין חושן משפט, אויף וואס? שטענדיג זאגט מען פאר'ן נתבע, האסט פערציג טעג, ברענג עדים וואו דו ביסט, פערציג טעג, נאך פערציג טעג, נאך דרײַסיק טעג, זמן בית דין ל' יום, נאך דרײַסיק טעג איז, קוקט ווארט מען שוין נישט אויף דיינע ראיות, זאגט ער, דאס איז חודש אלול, זאגט די שער המלך, מלך במשפט יעמיד ארץ, ווען געבן דרײַסיק טעג, זאגט דאך די חזל די ערשטע ארבעים יום יבקש שיהא זכר ולא יהא נקבה, זאל ער בעטן זיין זכר, טייטש ארבעים יום פון ראש חודש עד יום כיפור זאל ער בעטן זכר דאס איז רחמים זאל נישט זיין קיין. נעמען צו יצירה, נעמען צו יצירה פון די נייע יאר, צו די יצירה פון די נייע יאר, זאל בעטן די זכר זיין רחמים און עס זאל נישט זיין קיין דין. ממילא, מבקש רחמים, תשובה ותפילה וצדקה, און א חודש שכולו רחמים אריין דרייען גיין מאל און זאגן זיי צום אור החיים, צום דברי חיים, צום צאנזער רב אריינקומען דרײַ אידן איינער אריינקומען צו חודש אלול איך וויל תשובה טון, זאגט ער גיי טו תשובה, וואס ווילסטו?

די קליינע פונעם שופר, די קליינע זייט וואס מען, ווייל מען וועט דארפן דיר א קבלה קטנה אבער ביזן סוף. דא ביי אונז זיצט ביים שיעור פון לשון קודש, זיצט א בחור יעדע וואך, דער בחור הייסט א חשוב'ע בחור הייסט ר' דניאל כהן, איך וואלט נישט געזאגט זיין נאמען, נאר ער מיט זיינע עלטערן האבן געוואלט מ'זאל יא זאגן דעם נאמען, באלד וועט איר פארשטיין פארוואס איך וואלט נישט געזאגט זיין נאמען. מיט אים איז געווען די יאר א מורא'דיגע מעשה וויסן וואס הייסט א קבלה פאר ראש השנה. ס'איז געווען א דרשן וואס איז אנגעקומען אין מודיעין אין קרית ספר כ"ו אלול יענע יאר, יענע יאר כ"ו אלול תשפ"ב איז געווען א דרשן אין א גרויסע ציבור בני תורה דארטן געווען הונדערטער אידן, דער דרשן איז אריין געקומען, איז מען צו געגאנגען צו אים, און מען האט אים געזאגט, הער זיך איין, דא אין געגנט איז דא צוויי אינגלעך, צוויי קראנקע אינגלעך דא, מען דארף דא רחמים, מיר ווילן זאלסט רעדן אויף א קבלה אז מען זאל נישט רעדן ביים דאווענען, ס'איז ידוע וואס שטייט אין הלכה, דאס איז די מקור פון אידישע צרות, אלע ווייסן פון דעם, יא? דער עולם געדענקט וואס ווערט געברענגט אין משנה ברורה, דארט אין דעם חז"ל, א רב חמא האט געטראפן אליהו הנביא ווי ס'דרייט זיך ארום מיט ג' אלפי גמלי, דריי טויזנט גמלים, טעונים חימה, האט ער אים געפרעגט הני למאן, פאר וועמען איז דאס וואס האט ער אים געענטפערט?

און דער עולם, מען האט אים געזאגט דא איז צוויי קראנקע קינדער מען וויל דער עולם זיך אונטערנעמען נישט רעדן ביים דאווענען, מען האט צוגעגרייט פארן דרשן האט מען צוגעגרייט צעטלען, ס'איז געווען צעטלען, קליינע צעטלען, הונדערטע הונדערטע צעטלען, ווייל די גאנצע עולם זאל חתמ'נען אויף דעם, און ס'איז געווען ליידיגע צעטלען אזוי, אני מיטן נאמען, מקבל מהיום פון דעם יום ביז דעם יום, מקבל בלי נדר נישט צו רעדן ביים דאווענען, יא, און מען האט געבעט, מען האט געבעטן דעם דרשן ער זאל זאגן פארן עולם זאלן עס מקבל זיין און חתמ'נען, דער דרשן האט גערעדט, דער דרשן האט גערעדט אז דער עולם זאל מקבל זיין פערציג טעג, געזאגט אויך אז די אלע צעטלען זאלן קומען קיין מירון, אלע צעטלען, בקיצור אין דער, דער דניאל כהן וואס זיצט דא ביים שיעור, ער איז דארטן געווען אויך, ער לערנט דארטן, און ער האט געזאגט, האט ער געדארפט אריינפילן דעם צעטל, האט ער געזאגט, דער דרשן האט גערעדט קלאר מ'זאל מקבל זיין פערציג טעג, אבער ער האט געזאגט עס איז אים שווער פערציג טעג, א קבלה דארף זיין ביזן סוף, אן קיין חכמות, ער האט געפילט אז פופצן טעג קען ער מקבל זיין, האט ער מקבל געווען פון כ"ז אלול, די דרשה איז געווען כ"ו אלול, האט ער מקבל געווען פון מארגן פון כ"ז אלול ביז י"ב תשרי. צעטל. ליל שבת פרשת האזינו, וואס איז געווען צווישן יום כיפור און סוכות, דער עולם געדענקט אז ערב סוכות איז געווען זונטאג די יאר, ערב סוכות איז געווען זונטאג, ליל שבת פרשת האזינו, דער דניאל כהן האט געגעסן פרייטאג צונאכטס ביי זיין שוואגער, און ער, דער דניאל כהן, איז אלערגי, זייער אלערגי, אויף מילכיגע זאכן, ער טאר נישט עסן קיין מילכיגע זאכן, ס'איז סכנת נפשות. סכנת נפשות לעצטנס געווען די זאכן דא גייט מען ווערן ער איז אלערגיש סכנת בקיצור דארטן איז בטעות גדול נאך פרייטאגס נאכט נאכן סעודה ארויפגעקומען גלידה מילכיגע בטעות ווער ווי געווען עס איז געווען א טעות דארט גלייך האט דער דניאל אנגעהויבן צו שפילן מיטן אטעם גערופן הצלה מיט דאס מ'האט נישט געקענט בארואיגן. ער קען נישט, מען האט אים געשניטן איינשפריצן, די משפחה האט מיר געזאגט אז מען האט אים געגעבן א רייס אויף אלע בגדים, טאן אים צו זעצן מיט חמצן, גארנישט האט נישט געהאלפן, גארנישט, איינשפריצן, מען האט אים גענומען גלייך אין הדסה, און מען האט געפריווט און די אטעם איז געווארן שוואכער און שוואכער און שוואכער, ער האט געהערט וואס די דאקטוירים זאגן, זאגט ער דניאל, מען האט געהערט, די אייבערשטער זאל אפהיטן אז מען זאל זיך גרייטן, און דניאל, און. ער האט זיך געפילט אזוי בין שמים לארץ, האט ער זיך דערמאנט אז די דרשן האט דעמאלטס גערעדט וועגן די דאס, האט ער געזאגט וועגן זכרנו לחיים, אז דאס א סגולה לחיים, פֿערציק טעג, ווייל אין הלכה ווערט געברענגט אז דאס ברענגט לעבן, ווייל שתיקה יפה בשעת התפילה ראשי תיבות, שיבה. בקיצור, האט ער, האט ער, האט דער דניאל כהן האט זיך דערמאנט דעמאלטס, האט ער גלייך געמאכט ליבער ער איז מקבל אויף פֿערציק טעג, ער ציט עס אויס אויף פֿערציק טעג, ער האט זיך מקבל געווען אויף פֿופֿצן טעג, ביז י ב תשרי ער האט עס מאריך געווען פערציג טעג אזוי האט ער געטראכט, בקיצור למעשה איז אנגעקומען אין הדסה ער האט גלייך פארלוירן די הכרה ער איז געווען מורדם מונשם מיט א מיט א רעספרעיטאר ער איז געווען מיט א מורדם מונשם גאנץ שבת, מוצאי שבת האט ער זיך צוריק געכאפט צו די הכרה און דער אטעם ברוך השם גוט, גוט געאטעמט. דאקטוירים האבן נאך געוואלט אלע טעסטן, זענען געווען פארציטערט נאך מיט זיין גאנצע לעבן, מיט א בלה בלה. למעשה ער איז שוין ארויסגעגאנגען ערב סוכות אין שפיטאל, ער איז שוין אהיימגעקומען ערב סוכות, האט ער אונז דא אלעמען געזאגט דניאל האט געזאגט אז ער האט געמאכט חשבון מוצאי שבת גלייך ווען ער האט זיך אויפגעכאפט אין הכרה, האט גוט געאטעמט, האט ער זיך געגעבן א כאפ אז ביי די צעטל וואס ער האט געחתמעט די קבלה איז געווען פון כ ז אלול, נאר אויף פופצן טעג, פון כ ז אלול ביז י ב תשרי, ליל שבת איז געווען י ג תשרי, זונטאג איז געווען ערב סוכות, זעהן וואס הייסט עס א קבלה. א קבלה ווי דאס איד. שטייט איבעראל אין אלע ספרים א איד אין די טעג נעמען א קבלה אויף זיך ווייל דאס ר' אליה לאפיאן פלעגט עס רופן שטייט דא עושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. וואס שטייט נישט עושה אחת, מי שעשה מצוה קנה לו פרקליט, ניין עושה לשון הווה, אחת, איין זאך נעמען דאס זאל זיין אויף שטענדיג, און דאס איז די פרקליט וואס גייט אריבער פאר דיר, דאס שיצט אויף דיר דיין לעבן, דאס שיצט אויף דיר. לאמיר מסיים זיין נאך מיט איין ווארט רבותי. אוודאי און אוודאי, די קבלות, א קבלה, ווען מען רעדט א קבלה טאקע בפרט וועגן דעם, מען רעדט וועגן א לעבנס זאך, דארף עס זיין, מען רעדט דאך היינט זכרנו לחיים, מען רעדט דאך, א קבלה, יעדער איינער מיט זיינע קבלות וואס ער ווייסט מען דארף, קבלות, אבער, אבער, אבער א קבלה ביזן סוף, נו איז עס ער האט געזאגט, ר' חצקל, ר' חצקל קארעלנשטיין, ער זאגט אז ער האט א חבר, בקיצור, איז דא א אינגערמאן א בעל תשובה דא. א בעל תשובה דא מיט אונז. און דער בעל תשובה איז זיער א חבר'ישער. זיער א חבר'ישער. גאר א חבר'ישער. א ספעציעלער חבר'ישער. חברותא. אבער ער הערט א ווארט לשון הרע, ער איז אינדרויסן. האט ער אים געפרעגט, וואס מאכסטו עס אזוי קיצוני אינדרויסן? וואס אזוי קיצוני? אזוי עקסטרעם? האט ער אים געזאגט, האט ער דערציילט דעם עולם האט זיך איין, ווען ער איז געווען פריי נאך, האט ער געהאט א שותף אין די ביזנעס, צוויי פרייע חברה, ער איז געווען פריי, און ארויסגעפארן אמאל אויף א דאטשע, זיי זענען געפארן אין דזשונגעל, דארט אין דזשונגעל דרייען זיך דאך אריין די ארום די חיות טרף דארטן, בקיצור ער איז געפארן מיט א דזשיפ, און ער איז ארויסגעגאנגען מיטן חבר שפאצירן, ער גייט ארויף שפאצירן מיטן חבר, אינמיטן איז אים נאכגעלאפן א טשיטא, טשיטא דאס איז א נמר. א נמר ער קען לויפן די מערסטע קען ער, ער קען די שטערקסטע לויפן, און די טשיטא איז די גרעסטע מסוכן, ער צורייסט מענטשן ער עסט דיך לעבעדיגערהייט, די גרעסטע מסוכן, און ער לויפט געפערליך ער לויפט, בקיצור ער קען לויפן הונדערט צוואנציג קילאמעטער א שעה דער טשיטא, און ס'איז ממשפחת הנמרים דער טשיטא. בקיצור ער עסט אויף מענטשן, דער טשיטא איז אנגעהויבן נאכצולויפן, האבן זיי ביידע אנגעהויבן צו לויפן, ער דער בעל תשובה מיט זיין חבר, צוויי פרייע חברה געווען, זיי לויפן, און דער חבר זאגט אים ביים לויפן, דו ווייסט איך, איך וויל נאר זיין פאר דיר, איך וויל דיך מתקדם זיין זיין פאר דיר, פרעגט אים וואס איז? ווייל טאמער די טשיטא וועט קומען דיך אויפעסן איז ער עסט נישט פרישטאג מיט מיטאג צוזאמען וועט ער זיין זאט איך קען ווארטן איז די חבר האט אים געפרעגט זאגט די בעל תשובה אז די בעל תשובה ער האט געפרעגט דעם חבר ער האט געפרעגט דעם חבר אזוי רעדסטו צו מיר חברים האט ער אים געזאגט אויף לעבן און טויט איז נישטא קיין חברים על החיים ועל המוות אין חברים האט ער אים געזאגט ס'איז נישטא קיין חברים דא אויף לעבן און טויט איז נישטא קיין חברים און ער לויפט און דער חבר טאקע דער חבר פון די בעל תשובה איז געווארן פאר ער איז אנגעקומען פאר אים, ער האט זיך מתקדם געווען פאר אים, די בעל תשובה געווען דערנאך, אבער וואס זיינע ניסים איז געווען אינמיטן איז געווען עפעס א לינקס, און ער האט געטראכט, לאמיר מאכן א לינקס, וואס קען נאך שאדן האבן, אפשר דער רבונו של עולם רחמנות האבן, די טשיטא האט געקריגן נאך גלייך, ער האט געמאכט א לינקס, די טשיטא האט געגעבן גלייך, די טשיטא האט געכאפט דעם חבר. לעבן דעם דזשיפ, ביי די קרסוליים האט אים אויפגעגעסן לעבעדיגערהייט, ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פונעם חבר, נאר איין צוואה איז געבליבן פונעם חבר אויף וואס, אויף לעבן און טויט איז נישטא קיין חברים. אויף לעבן און טויט איז נישטא קיין חברים. האט ער געזאגט דער בעל תשובה, מ'פרעגט אים פארוואס לויפסטו ארויס גלייך? זאגט ער אויף לעבן און טויט איז נישטא קיין חברים, דער צוואה איז מיר געבליבן. עס קומט א לעבנס זאך, דו ווייסט רעדן ביים דאווענען איז א לעבנס זאך, דו ווייסט דו ווייסט אז דאס איז מקור פון אידישע צרות, קומט חודש אלול, עס קומט יעדע זאך, אלע עניינים אויף לעבן, וואס מיין איך צו זאגן ס'איז נישט דא קיין חברים, ווייל די פראבלעם הייבט זיך דאך אן, ס'איז מיר נישט איינגענעם איך מוז אים ענטפערן, איז א מכובד'יגער ער וועט זיך באליידיגן, פלוצלינג ווער איך אזא בין אדם לחברו רחוט, אפשר האט ער זיך באליידיגט ווייל מ'האט נישט געענטפערט. שטייט ביי אלע מיני מעשות רבי איד אויף לע ע מיין בעסטע חבר ווי קען איך א מיין בעסטע חבר אבער ענטפער אים נישט אויף לעבן און אויף לעבן און טויט נישטא קיין חברים זעלבע זאך רבותי מיט די פארשאלטענע כלים פארשאלטענע כלים וואס מען דארף נישט מפרט זיין, א חבר! א חבר וויל דיר עפעס אבער אויף לעבן און טויט נישט דא חברים, דו ווייסט אז דארטן איז א טויט קלאפ, דער אייבישטער זאל שומר און מציל זיין, דו ווייסט אז ס'איז א טויט קלאפ, אויף לעבן און טויט נישט דא חברים, די צחוק די שעלעם רייניגט זיך דעם פנים, אויף לעבן און טויט נישט דא חברים. יא, לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט. נע. סאטמאר רב זאגט עס די וואכעדיגע סדרה. ס'איז געווען די יארצייט אויך, אויף די אייערנעכטן. זאגט א ווארט אזוי, די וואך שטייט ביי די מלחמת קודש, ודברו השוטרים אל העם לאמר, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ואיש אחר יחללנו. מי האיש.

פונקט אויף דעם זאגט ער שאם לא אויב וועסט נישט הערן וואס דער כהן זאגט כדאי הוא שימות פונקט אויף דעם זאגט עס רש"י פארוואס זאגט נישט רש"י אויף בנה בית חדש אויף נטע כרם פארוואס פונקט אויף ארש אשה זאגט סאטמאר רב זאגט אזוי א למעשה דאס איז דאך געווען מלחמת קודש מען איז געגאנגען אויף קידוש השם קידוש השם ידוע דער מלאך האט געזאגט פארן בית יוסף בית יוסף האט געהאט דעם מלאך געלערנט מיט אים מלאך האט געזאגט פארן בית יוסף אם תזכה צו גיין אויף קידוש השם אויב דו'סט זוכה זיין טרעי, א מענטש האט געוואלט ארויסגיין מלחמת קודש גיין אויף קידוש השם, מען ווערט גלייך מיד און ווייט פונעם אייבערשטן זאגט דער אור החיים הקדוש אין פרשת צו, מען ווערט גלייך אויפן פלאץ מיד פון דעם אייבערשטנ'ס כסא הכבוד, ווערט מען גלייך, יע, איך וויל גיין קידוש השם. מען לויפט מען שטעלט אים אפ, נע נע נע, דו ביסט בנה בית חדש ולא חנכו, דו טארסט נישט גיין. איז בסדר איך בין מפקיר די בית. מפקיר די בית אקעי, זאגט דער כהן געגאנגען, ער האט מפקיר געווען די בית, ער קען גיין. קומט דער צווייטער, נטע כרם ולא חללו, ער שטעלט אים אפ, דער משוח מלחמה זאגט ניין ניין ניין דו טארסט נישט גיין, נו טאקע כרם ולא אכילה, זאגט ער וואס איז, נטע, איך בין מפקיר די כרם, מפקיר די כרם בבקשה קענסטו גיין. קומט דער דריטער, זאגט דער משוח מלחמה דו טארסט נישט גיין, ארש אשה ולא לקחה, ארש אשה, איך בין מפקיר, איך גיב אים א גט.

במה דברים אמורים, ס'איז טאקע זמנים, זמנים אבער וויסן אויך דער בין אדם לחבירו אביסעלע. דער בין אדם לחבירו מ'דערציילט נאך רבי ישראל סאלאנטער, ווען ער איז ארום געפארן אין די שטעט, האט ער, איז ער געקומען צו עפעס א הויז פון עפעס א תלמיד, וואס האט אים געלאדנט אויף סעודת שבת, און ער איז אים מתאר, ביי מיר ליל שבת, רבי ס'איז כשר וישר, כ'האב א משרתת, עפעס א אלמנה, אבער מיין שטוב אליין, זאגט ער, מיין רעבעצן אליין, איז מפקחת די גאנצע צייט, זי די משרתת דארט, אבער מיין רעבעצן איז די גאנצע צייט יוצא ונכנס, מיטן בעסטן הכשר בתכלית ההלכה, ביי מיר א ליל שבת זאגט ער א טיש, לאנגע שעות, אה! דברי תורה מיט זמירות, האט רבי ישראל סאלאנטער אים געזאגט, איך וועל קומען, מיט א תנאי אז איך פיר די סעודה, און די צווייטע תנאי אז די סעודה דארף זיין קערצער צוויי שעה ווי יעדע וואך, צוויי שעה קערצער. האט מקבל געווען די הוראות, די תלמיד און כבוד רבו, ליל שבת, רב ישראל סאלאנטער מאכט די ערשטע זאך, האט זיך מזרז געווען צום סעודה, מאכט קידוש, זאגט ער איין צוויי דברי תורה, מקצר געווען די זמירות, האט געהייסן אריינברענגען די פיש און די פלייש און די זופ, מקצר געווען דברי תורה, מקצר געווען די זמירות, די פלייש, די זופ, מים אחרונים, געבענטשט. נאכן בענטשן פרעגט די תלמיד רב ישראל סאלאנטער רבי, דער רבי האט געזען עפעס א פגם אין מיין הנהגה, פארוואס האט דער רבי עס געמאכט אזוי שנעל די דברי תורה מיט די זמירות, ביי מיר זיצט מען דא יעדן שבת אזוי לאנג מיט דברי תורה, האט אים נישט געענטפערט רב ישראל סאלאנטער, מען האט אים נאר געבעטן צו רופן די אלמנה, די משרתת איז דאך דארטן אויסער, האט רב ישראל סאלאנטער געזאגט פריער גוט שבת פאר די משרתת די אלמנה, און האט איר געזאגט ער בעט מחילה וואס ער האט איר מטריח געווען עס זאל זיין אזוי שנעל די פיש מיט די זופ מיט די פלייש, האט די רבי האט די רבי די משרתת געזאגט פאר רבי ישראל סאלאנטער ברכות שמים ינוחו על ראשכם יהי רצון לשבת הבא כן הלוואי די אנדערע וואך דער רבי ווייסט וואס דא טוט זיך יעדע וואך ביז שפעט ביינאכט ענדיג דא צוויי דריי אזייגער און דעמאלטס קום איך אהיים אין שטוב און מיינע קינדער שלאפן איך מאך אליין קידוש און ס'האט יענעם פנים קינדער היינט גיי איך יעצט מאכן קידוש מיט מיינע קינדער גייט עס זיין א שמחה ונחת רבי ישראל סאלאנטער האט געזאגט האסט פארשטאנען יעצט מ'האט שוין געבענטשט, יעצט קום וועל איך זיצן מיט דיר ביז צום עלות השחר, יעצט די פארברענגען, נישט אויף יענעמ'ס קאפ, זיך נישט דערהייבן אויף יענעמ'ס קאפ, אוואדי און אוואדי, זמן פשפוש במעשים, דארף מען מייטיב זיין איינער פארן צווייטן, אוואדי מייטיב זיין פארן צווייטן, מייטיב זיין, ווי ר' יענקעלע פשעווארסקער פלעגט דערציילן, איך מיין עס איז דאך חודש אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים, שטייט דאך מייטיב זיין פארן צווייטן, ר' יענקעלע האט דערציילט אז ער איז געווען, ער איז געגאנגען נאך געלט, ער איז געגאנגען נאך געלט, ער פלעגט גיין נאך געלט, איז ער געגאנגען נאך געלט, אמאל ער איז צוריק געקומען פון מאכן געלט פאר אידן, זעה אים, אויף צוריק צו וועגס, געכאפט א זעץ אין די פיס, א געפערליכע זעץ, ער האט זיך אויפגעהויבן, אזויווי נאכן זעץ האט ער געזאגט רבותי איך דארף מסביר זיין וואס דא איז, ס'איז געווען אמאל א איד א גביר א ים מיט געלט, און ער האט עובר געווען עפעס א געזעץ פון דער רעגירונג, מען האט גוזר געווען ער דארף קריגן פֿערציק מלקות, אבער ס'איז מכות וואס יעדע מכה קען מען גיין אין הימל אריין, כ'מיין ס'איז געפערליכע מכות, ס'טוט וויי. דער גביר איז דאך געווען א גרויסער גביר, ער האט משחד געווען דעם מומחה וואס דארף שלאגן, ער האט אים געבעטן, דו זאלסט מאכן מיט די הענט כאילו גייסט אויפהייבן דעם דעם קאנטשיק זאלסטו אויפהייבן כאילו איך ווייס וואס, כאילו אויפן גרעסטן, אבער ווען עס קומט אן צו די רוקן זאל זיין שוואך. ער האט אפגעמאכט אסאך געלט פאר דעם. סבר וקיבל, ער האט געמאכט ערשטן קלאפ, ער האט גענומען דעם שטעקן אזוי געמאכט, אבער געקומען צו די רוקן האט ער געמאכט שוואך, געגלעט, אזוי, אזוי נײַן און דרײַסיק, ס'איז געקומען די פערציגסטע קלאפ האט ער אים געגעבן מיטן גאנצן כח כמו שכתוב, מיטן גאנצן, אה! ער האט געפילט אז ער גייט פון די וועלט, ער פרעגט איך פארשטיי נישט, פארוואס האסטו עס געמאכט? איך האב דאך באצאלט מיט שיין שבעה. האט ער אים געזאגט, נען, איך האב דיר געוואלט נאר ווייזן פון וואס האסט זיך געראטעוועט די נײַן און דרײַסיק מאל, דו וואלסט דאך נישט געוואוסט פון וואס דו האסט באצאלט, כ'האב געוואלט זאלסט איינמאל פילן וואס דו האסט באצאלט. האט רבי יענקעלע געזאגט, אז היות אונז ווייסן מיר דאך אז צדקה דאס איז מגין מן הפורעניות, ס'איז מגין פון אלע צרות און אלע אומגליקן, איז צדקה מגין, האט געכאפט דאס אויף צוריקצווועגס, האט ער געכאפט דעם זעץ, ער זאל נאר וויסן פון וואס ער ווערט ניצול כסדר. ער זאגט ער זאל נאר וויסן פון וואס ער ווערט, דער אייבערשטער זאל אונז שומר און מציל זיין, אונז זאל מען נישט דארפן וויסן, אונז זאל מען נישט. אונז זאל מען ניצול ווערן אן קיין, אן קיין קלעפ זאל מען ניצול ווערן. און נאר איין ווארט נאך לסיום, מ'האט דאך שוין געזאגט אז מ'וועט מסיים, אבער פשוט ס'קומט ראש חודש אלול, ס'איז דא א ראש חודש אלול כשלעצמו רבותי, איז א מורא'דיגע טאג, ראש חודש אלול כשלעצמו שטייט פייערדיגע לשונות אויף דעם טאג, פייערדיגע לשונות, ס'פשוט ס'הייבט זיך אן, דער ראש חודש אליין, פייער פייער. אין ווילנער גאון שטייט אין מגילת אסתר שטייט ימים רבים שמונים ומאת יום זאגט ער אזוי ס'איז הונדערט אַכציק טעג יא? די גמרא זאגט אשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים זאגט די גמרא ימים שניים רבים שלושה ולמה נקראו רבים? מפני שהן ימים של צער. זאגט די גמרא, עס הייסט ימים של צער, דערפאר הייסט עס רבים. זאגט דער ווילנער גאון אזוי, אז וויפיל טעג איז דא א יאר? דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מיט א פערטל. וואס זאגט די גמרא אין בכורות? שין ס' ה' ורביע. מקצת יום ככולו, וויפיל איז דאס? שין ס' ו'. דרײַ הונדערט זעקס און זעכציק טעג איז דא א יאר. די גמרא זאגט יצחק אבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן דל פלגא דליליא, האלב האלב זינדיגט מען נישט, האלב שלאפט מען, מען זינדיגט נישט, איז האלב איז נישטא קיין יצר הרע, האלב זינדיגט מען נישט, יא? איז וויפיל זינדיגט מען? נאר האלב, וויפיל איז די האלבע פון דרײַ הונדערט זעקס און זעכציק? הונדערט דרײַ און אַכציק, דאס איז די האלבע פון דרײַ הונדערט זעקס און זעכציק, הונדערט דרײַ און אַכציק, הונדערט דרײַ און אַכציק דאס איז ימים רבים שמונים ומאת יום, דאס איז הונדערט דרײַ און אַכציק וואס דאס איז ימי אחשורוש געמאכט די סעודה דאס איז די יצר הרע אחשורוש איז א יצר ימים רבים שמונים ומאת יום זאגט ער וואס איז דא דריי טעג ימים מיט צוויי רבים מיט דריי ולמה נקראו רבים מפני שהן ימים של צער ליצר הרע עס איז דא דריי טעג וואס דער אחשורוש די יצר הרע האט צער ווען וואס איז די דריי טעג ראש חודש אלול, ראש השנה, יום הכפירים, ווייל יעדער איינער כאפט א הרהור תשובה. יעדע הארץ כאפט זיך אן ראש חודש אלול, איז דאס די ימי צער פון יצר הרע. די פחד איז, ווי דער ראש, דער ווילנער גאון האלט עס אין איין מדגים זיין ראש חודש אלול מיט ראש השנה מיט יום כיפור. איר פארשטייט? די דריי טעג. ראש חודש אלול. ראש השנה, יום הכיפורים, דאס איז, דאס איז די דריי טעג וואס איז ימים, ימים של צער, וואס טייטש ימים של צער? ס'איז צער פארן יצר הרע ווייל יעדע איד טוט תשובה. די זעלבע זאך זאגט דער ווילנער גאון אין יונה, יונה שטייט דארטן אין מפטיר יונה, אז יונה איז געגאנגען וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק, ער איז געגאנגען דארטן, ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר ה' ונינוה היתה עיר גדולה לאלקים, מהלך, שלושת ימים, נינוה היתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים, זאגט דער גאון אזוי, דרך הצדיקים זענען שטענדיג לפני אלוקים, אבער נינוה זענען נישט געווען בסדר, דריי טעג מהלך שלושת ימים זענען זיי געווען עיר גדולה לאלוקים זענען געווען נאנט צום אייבערשטן, וואסערע דריי טעג? ראש חודש אלול, ראש השנה יום הכפירים זאגט ער בהם ראש חודש אלול בהתראה ראשונה וראש השנה יום הכפירים וואס הייסט בהתראה ראשונה ווייל עס שטייט אין פסוק ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד דאס איז די ערשטע טאג ווען איז די ערשטע טאג פון די דריי טעג ראש חודש אלול ויקרא ויאמר וואס האט ער געזאגט דעמאלטס עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת זאגט דער ווילנער גאון די ערשטע טאג וואס האט אנגעהויבן צו גיין איז געווען ראש חודש אלול האט ער זיי מזהיר געווען אז מען טוט נישט תשובה איז בעוד ארבעים יום יום הכפירים ווערט די חתימה איז העיר נהפכת איר פארשטייט אז די געדאנק איז אז יעדע איד נעמט זיך אין די טעג מען גיבט זיך א שאקל, מען גיבט זיך א שאקל ראש חודש אלול, דא א בריוו פונעם שפת אמת צו איינעם שרייבט ער אים אהובי ידיד נפשי, מיין גוטע פריינט ראש חודש אלול אין מן היושר לישון בשינת ותרדמת עולם הזה, ס'איז אין מן היושר צו זיין פארשלאפן אינעם תרדמת עולם הזה, איר ווייסט וואס הייסט אין מן היושר? אויף אידיש זאגט מען ס'איז נישט טאקט. ס'איז נישט טאַקט, אויך אַ יונגערמאַן וויל איך האָבן זײַן טאַקט. אין מן היושר, ס'איז נישט טאַקט, לישון בשינת ותרדמת הבלי עולם הזה. און זאָגט ער, ובלי ספֿק, זאָגט ער אים, בזמנים כאלה יש התעוררות מן השמים לאדם גם כן, אולם צריכים לפתוח פּתח. דער מאור ושמש ברענגט פון כתבי האר"י אז די ערשטע צוויי טעג ראש חודש אלול איז דאס מורא'דיגע טעג מיט בקיצור זאגט ער היינט איז דאך נישט די דורות פון תעניתים אבער היינט זאגט ער על כל פנים כל הבא לטהר ולעבוד השם יקדש ויטהר עצמו במ"ח במ"ח שעות הללו זיך מקדש און מטהר זיין די אייבישטער רחמנות און השם יגמור בעדנו לטובה און אלע צוזאמען זוכה זיין ונזכה כולנו יחד להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום.